א גוטן ערב שבת קודש פרשת ניצבים. כ'האב ענק געוואלט זאגן א מורא'דיגע אינטערעסאנטע זאך, איך לויף אוועק פון דעם טמא'נעם אמעריקע, און אינדערהיים פלעגט מען זאגן אז אין אמעריקע זענען די שטיינער טרייפע ווי א לעכט. און פלוצלינג באקום איך א מעסעדזש פון פרעזידענט אבאמא מיט מיסיס קלינטאן אז זיי ווילן מיך קומען וויזיטן דא אין ארץ ישראל, איזה ארץ ישראל קאווערט איך אפ? יעצט קען זיין זיי קומען בעטן אז איך זאל נישט ארויפשטעלן מער דעם. משה אלי' טייטלבוים און איך זאל אים לאזן צורי, ס'דא די אנדערע פעדעפיילס וואס מ'האט מיך געבעטן איך זאל זיי לאזן צורי, אבער יעצט ווייס איך, מיך קענסטו נישט פארדרייען, דעם אייבערשטנ'ס הילף, עניוועי, כ'האב ענק געוואלט זאגן אז ס'איז געווען אויף איינעמ'ס יוטוב וואס דער היימישער עולם וואטשט, ס'איז געווען א אינטערוויו מיט מיר, דריי שעה, מיטוואך ביינאכט צען אזייגער איזרעילי טיים, ס'איז געווען לייוו איבעראל, ס'איז געווען אזא אווערפלאדעד פון די מארקעט פון מענטשן וואס האבן געהערט אז די מאשין האט געהאט א פראבלעם און מ'האט זיך געמוזט אפשטעלן נאך אנדערטהאלבן שעה, פאררעכטן און מ'איז געגאנגען ווייטער, ס'דא זייער אסאך מענטשן וואס זיי שרייבן קאמענטס. ס'דא אלטע סאקמערע חיות האבן אריינגעשריבן, ס'דא עפעס איינער וואס ער רופט זיך רי רוז, ריז, רייז, איך ווייס פונקטליך וויאזוי, ער האלט אין איין שרייבן אז ס'איז חלומות און מעשות מיט געשעפטן, איך וויל דיר זאגן דער גאנצער עולם האט זיך אנגענומען קעגן אים, ווייל היינט איז נאר א שאלה צו ס'איז געווען איינער פון פינף קינדער מאלעסטעט אין א תלמוד תורה, און איינע פון צען מיידלעך אין א מיידל סקול פון לעסביען טיטשערס, און יעדע יונגל וואס איז געגאנגען אין א מקווה נאך אפאר מאל, ביז א יאר צוויי, איז געווארן מאלעסטעד. שאלה איז צו די פיגורס זענען עקיורעט, צו מען קען אביסל אראפגנב'נען פון דעם, דאס איז אלעס וואס די שאלה איז, אבער צו ס'איז געשעהט צו נישט, אויף דעם איז שוין נמני וגמרי אז ס'איז אמת ליידער. על כל פנים, דאס איז דאך אונזער אזיאטישער משוגענער ווי"ג גייט מיך יעצט אריינרופן אז איך זאל נעמען מער כדורים, וואס מיינט נערפן. פילן און איך זאל דאס און איך זאל יענץ און ס'איז שקר, די געים איז אווער, סאקמער קאקמער, ס'איז פינישט, יור פינישט, יעדער ווייסט וואס עטס האטס אפגעטון. איז למעשה האב איך זיי געזאגט אזוי, ווייסטו וואס, דו זאגט איך בין נישט גערעכט, איך געב דיר צוויי יאר זאלסט מאכן ריסוירטש. זאגט יענער איך האב נישט קיין פראבלעם, איך וועל ארויפלייגן אויף מיין יוטוב, אינמיטן רעדן פרעגט ער רבותי דעם אמת, יעדער זאל אריינשרייבן צו ער איז געווען מאלעסטעט אמאל אין א מקווה, איר הערט? ס'איז אנבעליוועבל. ער האט געמיינט אז יעדער גייט זאגן ס'איז נישט אמת, ס'איז נישט אמת, ס'איז נישט אמת. יעדער איז אריינגעקומען. איינער זאגט ווען איך בין געווען אלט זיבן אכט יאר האט מען מיך שוין אויסגעלערנט וויאזוי מ'שפריצט אין א מקווה. דער אנדערע זאגט דאס מיט יענץ. אההה האט ער שוין אנגעהויבן צו זעהן אז די אלטע אזיאטישע מארמאראשע בהמות, יו העוו טו קיעפ דעם אוט פראם ריאליטי ווייל זיי זענען נישט ריאליסטיש. עניוועי, כ'האב עס שוין ברוך השם ארויפגעלייגט אויף מיין בלאג, און כ'וועל נאך האבן עטליכע מיטינגען מיט דעם מענטש, ווייל ער האט גרויסע קאנעקשאנס דא אין פארלעמענט, און ער שרייט צו די אלע חברה אונז טוען מיר גארנישט פאר די קינדער וואס מ'אביוזט, כ'האב מסביר געווען, זיי זענען שוין דורכגעגאנגען שבעה מדורי גיהנום. קודם האט מען אנגעהויבן ס'איז מסירה נאר האט מען נאכגעשריגן פאר די אלע מענטשן, זיי האבן נישט געכאפט אז ווען זיי האבן אריינגעטראגן די רעבעצן אין קאורט ס'איז אויך געווען מסירה, נאר דעמאלטס האט מען געמעגט ווייל דער סיגעטער האט עס געטון, און נאכדעם האט מען אנגעהויבן אה, הער, וויאזוי ווייסטו זיכער? דאס קינד איז נישט בר מצוה, נישט באגלייבט, די אלע באלאוני האבן זיך געענדיגט, רבותי דער עולם וויל היינט שוין נישט וויסן גארנישט, ברוך השם. ס'איז א שיינע פארבעסערונג אין די מצב קעגן די פעדאפילים וואס זענען נאכגעלאפן די קינדער. עני וועי, כ'האב געוואלט זאגן נאך זייער א וויכטיגע זאך, אז ס'איז דא אין לאנדאן איז דא איינער וואס ער הייסט אהרן קאליש, אהרן הייסט ער מסתם נאכן סאטמארע רב, אה ניין כ'האב מיך טועה געווען, נאכן בעלזער רב, ס'איז געווען אמאל איינער א סאטמארע יונגערמאן איז געפארן אויף בעלז ס'האט מיר זייער געפאלן ימים טובים איז אריין צום בעלזער רב זאגן ס'איז דא זייער שיין, בקיצור פרעגט ער אים נאך וועם הייסטו, יואל, דאס הייסט נאך וועם? נאכן הייליגן קדושת אהרן, נאך רבי אהרעלע בעלזער? האט דער רב זיך צולאכט, זאגט ער דו ביסט משלנו, עניוועי, איז דא איינער וואס הייסט אהרן קאליש, נישט קאלידזש, ער גייט נישט אין קאלידזש, ער הייסט קאליש, ער איז אזא חשובער מענטש אז ער דאווענט ראש השנה שחרית אין בעלז פאר און ניין אין לאנדאן. כּפּנים ער איז אַ משגיח אין די ישיבה קטנה אין בעלז אין לאָנדאָן. בקיצור, ער האָט אַ מנהג, אַזױ װי ס'איז דאָ דער פּריזל פֿון די תּלמוד-תּורה פֿון פֿון סקװער, ער טאַטשט דעם ייִנגל אין בױך און ער גײט אַראָפּ ביז צום פּיפּיק, איז דאָ דאָ אײנער, װאָס ער טוט אױך אַזױ, ער האָקט דעם בחור, האָקט אים, אַזױ װי אונדז האָבן שױן געהאַט בײַ אונדז אײנעם, דעם משה-הערש קלײן, ער האָט געהאָקט, ער איז געװען ביזי האָקן. עניװעי, איז למעשה. ער האט נאך א זאך, ער קישט דעם בחור, עי די חזיר וואס קישסטו א בחור, א בחור דארף נישט דיין קיש, נעתרות נשיקות שונא, ער ברויך נישט דיין קיש, ער איז אזא האומא סעקשועל אז ער קישט א בחור, ער מיינט ס'איז א מיידל. יעצט, ויהי היום, איז געווען א בחור וואס איז געגאנגען מיט קורצער גאטשעס, נישט קיין רבינו תם גאטשעס, עפעס. יעצט וויאזוי ס'איז צוגעקומען אז ער ווייסט דאס ווייסעך נישט, קען זיין ער קען זעהן, ס'איז דא דער רענטגן אין ארץ ישראל וואס ער האט אזא עקסרעי אויג ער קען זעהן דורך זיין הויזן, איך ווייס נישט. למעשה האט ער אים ארום געטאפט מיט די הענט דארטן ווי די גאטשעס דארפן זיין, ער זאל אויספילן מיט די הענט ווי ס'לאזט זיך אויס די גאטשעס, אזוי האט דער משגיח מסביר געווען פארן בחור פארוואס ער טאפט אים, די רעסט איז פאר אס טו פיגור אוט. געזאגט, אזוי געבן איבער די בחורים, אז ער איז אים געגאנגען בודק זיין די אונטערהויזן ווי לאנג ס'איז, כ'האב שוין מסביר געווען זייער אסאך מאל, די אלע זאכן זענען עקטס אף סעקס, און מען נוצט די תורה פאר זייערע שייגעץ שטיק, די גוים זאגן א ווערטל אז די וועי טו העל איז פעיווט וויט גוד אינטענשאנס, דאס מיינט אזוי, קיינער וויל נישט זיין שלעכט, און דער וועג צום גיהנום איז געפעיווט מיט זייער גוטע איידיעס, איינער וויל הרג'ענען יענעם ווייל ער גייט צו די מצעד הגאווה, איינער וויל יענעם באליידיגן, אים איז א מצוה צו באגראבן וועגן דעם, צי וועגן יענעם, צו ווערן פארכאפט אין ציוניזם, די אלע פוסטע שטותים. די גאנצע וועג ווי מען טראגט אריין א מענטש אין גיהנום וועסטו זען אלע האבן גוט געמיינט, פשי יעדער האט גוט געמיינט. עניוועי, ער טוט חאזעריי, און איך בעט בעלז אז ס'זאל זיך אפשטעלן שנעל, ווייל די בחורים רעדן שוין, און שטעל דיר פאר אז ס'קומט שוין צו צו מיר און בחורים קאלן, יעדער פארציילט זיין מעשה, מוז דאך זיין אז דער עולם האט זיך אויסגעלערנט פון די פרשה פון תל אביב אז מען מעג רעדן. יעצט. אן אנדערע בחור פארציילט אז ער זעצט זיך לעבן דעם בחור און ער הייבט אן צו שאקלען זיינע פיס, ווייסט, אזוי טייט אויף יענעם בחור'ס פיס. יעצט וואס געשעהט אז דער בחור האט א שמאלע הויזן און ער זעצט זיך אראפ און דער שאקלט אים דעם פיס, הייבט אים אן צו ווערן א קישוי אבר, סאו אנשטאטס ער זאל אנכאפן די מעשה אזוי מיט די הענט, כאפט ער עס אן מיט א שני. און בחורים פארציילן אז ס'איז א גרויל וואס ער טוט. און זיי בעטן אז מען זאל זען ס'זאל זיך אפשטעלן, האב איך זיי געזאגט קודם וועט מען פייטן וויפיל מען קען און נאכדעם וועט דער רב האבן יענע חתונה וואס עס גייט פאר אין לאנדאן, ווייל אין לאנדאן האמער אונז די גאנצע ענגלישע ניוספעיפער מיט די טעלעוויזשענס, די וואס האבן אראפגעברענגט פאדווע און די וואס האבן אראפגעברענגט אסאך אנדערע חזירים, גרינהאוז. איך ווארן דעם בעלזער רב, איך ווארן אים, איך בין אים מוסר מודעה, ער וועט מוזן פעיסן אלע טעלעוויזשענס, אין ענגלאנד, ווייל איך האב אלעס רעקארדעד וואס די בחורים האבן מיר פארציילט, און וואס וועסטו יעצט טון? איך ווארן אים, דער מנהל מוז פליען פון דארטן היינט, נישט מארגן. און נאכדעם טוט ער נאך א זאך, ער וויל דא כאפן א סעקשועל שמועס מיט א בחור, פרעגט ער דעם בחור, זאג מיר, דו האסט עפעס א שייכות מיט אהרן רייז, רז ריז, מיט דעם חברה'מאן, דו האסט א שייכות מיט אים? און דורך דעם דארף צוקומען א גאנצער שמועס, יא, ער נעמט מיר ארויס די ערווה, ער שאקלט מיך. ער שטופט דעם בחור, דאס איז וואס ער וויל. און די בחורים היינט זענען שוין זייער קלוג, איך האב הנאה, עס ווייסט, איך געב מיר אליינס א עי פלאס פאר מחנך זיין דעם דור, א עי פלאס, ווייל די בחורים זאגן אים אלע ע ע ע ע ע עד כאן, דאס איז ניבול פה, דאונט סטארט, נחום ראזנבערג וועט עס הערן, און דאס איז וואס דא געשעהט היינט, סאו איך ווארן דעם בעלזער רב, איך רעד צו דיר יעצט איידל, איך רוף דיך נישט די אלע ניק נעימס וואס איך רוף דיך, ווייל יעצט דארף איך.

אין אזא הייליגן טאג ווי ראש השנה וואס מען דארף זיין א ירא שמים ברבים און מען רעדט צו אלוקה. טאמער הער איך אז ער איז געבליבן משגיח זאג איך אייך צו בעלזער רב אזוי ווי איך האב אייך אריינגעשיקט אמאל און כ'האב אייך געזאגט אז ס'טויג נישט אין תל אביב די תלמוד תורה און איר האט אייך אויסגעלאכט און יעצט באצאלט איר א ביטערע פרייז זאג איך אייך צו לאנדאן איז נעקסט ווייל דארט האבן אונז אסאך בעסערע קאנעקשאנס ווי פון ארץ ישראל און ווי פון אמעריקע. דארט איז נישט דא א פרקליטות המדינה, מיסטער טאמפסאן, און נאך אזאלעכע חברה, און אונז פארמיר דארט גוט, אונז האמיר אראפגעברענגט פאדעווען אויך, ער איז געזעסן און האט אויסגעהערט א טעלעוויזשאן שרייבער, ער האט נישט געוויסט אז ס'איז א פעיק סטארי, די גאנצע זאך איז א פעיק סטארי, און ער זאגט יא איך ווייס ווער, און איך בעט דיך גיי נישט צו די פאליס, ס'איז דזשאוקס. עניוועי, איך וויל מסביר זיין פארן בעלזער רב, יעצט האבן מיר ריזיגע קאנעקשאנס מיט די גרעסטע צייטונג שרייבער מיט די גרעסטע טעלעוויזשן אפערעיטערס, און אז ער זוכט זיך נישט קיין צרות, זאל ער עס אליינס מברר זיין, און זאל ארויסווארפן דעם מנהל, נישט ער זאל זאגן ס'איז נישט אמת, ווייל דאס האט ער שוין געזאגט ביי אסאך פלעצער, און אין תל אביב האט ער עס אויך געזאגט, און דער ווער עס איז געשטארבן איז געווען אזא גרויסער צדיק א חזר א מלמד אז די בעלזער רב האט געזאגט א קדיש נאך אים, שטעל דיר פאר. אנבעליוועבל. איז למעשה הרי שלך לפניך, נישט איר זאלט זאגן אז ס'איז נישט אמת ווייל ס'איז יא אמת, איר זאלט נעמען קער, איר זאלט יענעם ארויסווארפן, איר זאלט נעמען א מנהל און ער זאל זיך אויסלערנען, יו העוו טו קיעפ יור דיסטענס פראם דיס בויס, דיס בויס אר לאוולי בויס, דער ביוטיפול, די מאמעס טוען זיי אן שיין און זיי קויפן זיי העד ענד שאולדער שעמפו און זיי קויפן זיי. דיפער איז דא און זיי מאכן אז די פאות זאלן זיין געדרייט אזוי שיין אזוי ווי קוויצים אזוי ווי ספרינגס און זיי געבן זיי זייער זויבערע קליידער גוט געוואשן און ס'שמעקט א מחיה יעצט אויב דו ביסט א מענטש וואס דו קענסט דאס נישט ריזיסטן דיין דזשאב איז נישט צו זיין מיט בחורים גיי זוכן אין א זו עפעס א דזשאב.

זאגט ער קיינער וועט נישט וויסן, זאגט ער אבער איך בין דאך א מענטש און איך וויל וויסן, הער אויס די פעי איז גוט וואס באדערט דיך, זאגט ער אקעי, און ער טוט זיך אן די קליידער און ער איז געווארן א א קענגערו אין די זו אין תל אביב, ער האט אנגעהויבן צו סווינגען אויף אזא סווינג און ער האט געוויזן ווי ער קען סווינגען, ער שפרינגט און מאכט, איין טאג האט ער געמאכט זייער א שטארקן סווינג און ער איז אריבער געפלויגן איבערן געיט און ער איז אריין געפאלן אין די לייענס דען ווי ס'איז דא א לייב, שוין, ער פאלט אריין אין די לייענס דען,

עורו ישנים משנתכם, וועקט זיך אויף פון ענקער שלאף, קאם אוט וויט די ריעל הו יו אר, נישט באהאלטן, דער איז א קענגערו, דער איז א לייב, דער איז א מאנקי, ס'איז אלץ יומען ביאינג, נאר צוגעדעקט מיט עפעס. רבותי, די זעלבע איז דא ווען דו גייסט ווערן א מלמד אדער א מנהל פון קינדער, אדער א פרוי ווערט א מנהלת פון מיידלעך אדער א טיטשער. איף יו קענט טעיק

די באדעם ליין איז אז דער מנהל פון בעלז מוז פליען, און איך זאג אייך בעלזער רב איר האט דא צו טוהן מיט א שווערן בחור, און איך האב שוין אנגעדרייט א האלבע שטאט, די צייטונגען מיט די טעלעוויזשענס ווארטן אויף מיין אינטערוויו, איך מוז אבער ווארטן צו הערן וואס איר העט טוהן, שיקט איר אים ארויס איז גוט, און ווען נישט איז צרות. אז ער האט געוואלט באקוקן ווי לאנג זיינע רבינו תם'ס גאטשעס איז, צו ס'איז ב ה סערטשט צו ס'איז רבינו תם'ס גאטשעס, האט ער געדארפט מאכן זיכער אז ער גייט מיט אים אין מקווה, און דעמאלטס קען ער קוקן. אדער ער וואלט געדארפט נעמען דעם חזר, דעם משה בער בעק'ס ברודער, אברהם הערש בעק, זאל נעמען פון אלע אידישע קרענק אן עק, ער ווייסט וויאזוי מען זיפערט אויף א בחור'ס הויזן מיט אונטערהויזן, ווייל ער באקוקט צו ער האט דארט האר, ווייל טאמער האט ער נישט קיין האר טאר ער נישט באקן מצות ווייל ער איז א קטן און נישט קיין גדול, ער קען נישט זאגן לשם מצות מצוה. מיין איך זאל ער באקוקן די לעקטער אויך, די וואס זיי מאכן דעם. שמורה מצות, צו די לעקטער האט האר צו נישט, כאפט עס אן, ווען ס'איז איינגעפלאגט וועט איר שוין זען צו ס'האט האר, אך חזר המנוול אומגעברענגט בחורים מיט דעי שייגעץ שטיק, די זעלבע זאל מען נעמען דעם משה בער בעק'ס ברודער אברהם הערש בעק און ער זאל באקוקען ווי לאנג יענעמ'ס גאטשעס איז, צו ס'האט די שיטת רבינו תם צו נישט, אבער עטס ווייסט ווי דעס דיגרעיט א בחור? איך רעד דאך יעצט מיט דעי בחורים, איר האט נישט קיין השגה וואט דעי דיד טו דעם, טרייען מסביר זיין, סעקשועל אביוז מיינט נישט א פראסק, ס'מיינט נישט יענעם אויסצופאמפן ביז ס'קומט ארויס זרע, ס'מיינט נישט אריינצושטופן אין אחור ביז ווילאנג ער ווערט צובלוטיגט, און ס'מיינט נישט צו שטופן אין פיסק, ס'מיינט גארנישט פון דעי זאכן, ס'מיינט צו טאטשן א בחור א גלעט טון א בחור ווי הי דאזענט פיעל קאמפטעבל, פיל אין פנים, ס'מיינט צו סטראשען א בחור, ס'מיינט צו רעדן. סעקשועל העביטס מיט א בחור, אזוי ווי יצחק שטערן פון סאטמאר טוט, און ס'מיינט אויך אים אויסצופרעגן מיט וועם ער דרייט זיך און ווי ער דרייט זיך, אלל דיס טינגס איז אירעלעווענט, דארפסט זאגן דעם בחור דיין מעסעדזש וואס דו ווילסט, און דאס איבריגע לאז דעם בחור ער זאל אויפוואקסן שיין אן קיין טעראר און אן קיין סעקשועל אביוז. אין זיינע גאטשעס דארפסטו בכלל נישט באקוקן, איט ריעלי מעיקס נאו דיפרענס צו ר'האט באקסערס געהאט, צו ער האט טייט אנדערוועיר, צו ער האט שיטת רבינו תם, גאטשע העז נאטינג טו דו וויט ריאלעטי, און אז דו ווילסט טאקע יא וויסן יעדע ווי לאנג די גאטשע ס'איז, מאך אז איין טאג זאל יעדער אריינקומען אין בית מדרש האלב צען אינדערפרי צום שיעור און מען זעצט זיך לערנען, און יעדער זאל גיין אן די הויזן, זאל אריינקומען נאר מיט אונטערהויזן, וועסטו יעדן קענען אויסמעסטן פונקט, דארפסט עס נישט טון באהאלטענערהייט יענעם אונטערצוברעכן, דו איט אופענלי. כ'וואלט מעורר זיין נאך זייער א אינטערעסאנטע זאך, וואס יעדער זאל וויסן, ווען ס'איז דא אינסעסט, דאס מיינט אז משפחה מאלעסטן משפחה, ווערט גראד א צוריסן אין די משפחה, איינער האלט אז יא, איינער נישט, איינער וויל נישט רודפ'ן, איינער זאגט מ'זאל פארגעסן, ס'ווערט גראד יענער ריס אין די גאנצע משפחה, און איינער רעדט זיך איין מ'טוט א טובה לעילוי נשמת דעם טאטן, דעם זיידן, די באבען, רבותי איך וויל ענק זאגן, ס'איז שקר וואס עטס טראכטס, די תורה זאגט. למען ישמעו ויראו, רש"י זאגט מכאן שממתינין לו עד הרגל, אז א איד האט געהארגעט אין באר שבע א צווייטן, איז א איד פון מירון צפת טבריה מוז דאס זען ווען ער קומט עולה רגל זיין, פארוואס? ווי דער יושר? די תורה למען ישמעו ויראו. דאס זעלבע אויך אין פאמיליעס, מען הייבט אן צו נעמען צדדים, און דער ווער ס'איז נעבעך דער וויקטעם, און די דאס קינד דער וויקטעם, און די עלטערן פונעם וויקטעם, דעם טוט מען איגנארירן, און מען זעהט אז ס'זאל זיין כאילו וואס ער האלט אז דאס הייסט שלום, אויף דעם זאגט דער פסוק אין שלום אמר ה' לרשעים, הי העז טא פעי דע פרייס. יעצט, ס'די וואך ווידער געווען א ספרד'יש מיידל האט זיך גענומען דאס לעבן פון פלעטבוש, כ'האב געוואלט וויסן, די לוויה פונעם ספרדישן מיידל איז אויך געווען מיט אזא האמפע טראמפע ווי ביים פאפא רב'ס אייניקל? דאס איז עס, עטץ שיקטס א משונה'דיגן שלעכטן מעסעדזש, יעדער טוט וואס ער וויל מיט אונזערע קינדער, און די מעסעדזש וואס מ'שיקט איז אזוי, איז עס א רב'ס א טאכטער, עט מען איר מאכן א לוויה און איר שטעלן לעבן אוהל, און לעבן א באבן.

כ'האב געזאגט פאריגע וואך אז ס'איז דא א מענטש וואס ער ארבעט פאר א גרויסע מעכטיגע ארגענעזעישאן, איך האב נישט געזאגט קיין נאמען, יעצט זאל איך זאגן די נעמען, איך נעם אבער פֿופֿצן טויזנט דרײַ הונדערט אַכט און צוואַנציק און האלב דיסקלעימערס ווייל איך האב עס פון די פירסט הענד, אבער עס קען זיין אז מ'עט יענעם אנסטראשען גענוג ממילא מוז ער נישט ארויסקומען, אבער איך האב עס רעקארדעד אלעס פון פירסט הענד, יעצט וויל איך ענק זאגן, דער מוסד הייסט חי לייפליין. ולא הוי בסוכו, דאס איז נישט די חי לייף ליין די וואס האט מטמא געווען מיידלעך אין אוסטראליע און דעם בעק זאל נעמען פון אלע אידישע קרענק אן עק אין זיין ישיבה דעת ישראל גראדע איך בין דא יעצט אין ארץ ישראל און מען ארבעט מען זאל זיי צוריק עקסטרעדעיטן וואטש ענד סי איך וועל דאך דא זיין יעצט נאך אפאר וואכן קען זיין אז זי עט נאך פריער צוריק פארן אויף אוסטראליע ווי איך וועל נאך אהיים קומען. ווייל אונז לאז מיר נישט צו די שייגעץ שטיק, זי דרייט זיך אין די גאס און זי איז א מאמע פון אכט קינדער, זי זאגט זי איז מענטלי ריטארדעט, האב איך געטענה'ט דא, אדער אין משוגעים הויז אדער אין תפיסה, למעשה די גאווערמענט וויל זיך נישט אריינמישן ווייל ס'דא די גרויסע דרוק פון אלע רבנים ווייל ס'איז דאך לייפער, שוין איז טענה'ן מיר אונז, אונז וויל מיר זי זאל צוריק פארן אויף אוסטראליע ווי זי האט געזינדיגט, ס'איז דא מיידלעך וואס זיי ווארטן אז מען זאל זיך נוקם זיין, ס'איז דא יעצט א מעשה אין אנטווערפן א פרוי וואס איז צוויי און פופציג יאר האט גענומען א פאט. איך ווייס נישט וואס מ'האט א עץ שאינו ניקב און זי האט דערהארגעט א גוי פון ניינציג יאר ווען מ'האט געפרעגט פארוואס זי נישט אוועקגעלאפן זי האט געזאגט ווייל ווען איך בין געווען א מיידל האט ער מיך מאלעסטעט און שוין פערציג יאר זוך איך א נקמה אין אים און איך קען נישט אויסהאלטן עטץ ווייסטס נישט דעם צער וואס א מענטש האט אין די תורה שטייט מען טאר זיך נישט נוקם זיין אבער דאס איז ווען מען טאטשט יענעמ'ס ממון אדער גוף אבער ווען דו טוסט אים מזיק זיין דעם גאנצן קומה שלימה דעם יסוד דארטן איז נישט דא אזא מין זאך, מען קען נישט זאגן א מענטש קאנטראלירט דיך ווייל ער קען זיך נישט קאנטראלירן, ער האט אים צוגענומען אפאר טאלער, השם נתן והשם לקח, ער האט אים דערלאנגט א פראסק ס'עט זיך אויסהיילן, אבער נישט ווען דו מאכסט אים קריפל אויף א לעבן, און די חברה קענען עס נישט אראפשלינגען, און קען זיין איך בין נישט גערעכט, קען זיין מען טאר ביי דעם אויך נישט זיך נוקם זיין, אבער למעשה זיי קענען עס נישט אראפשלינגען, און זיי ווארטן ביז ס'איז דא א געלעגנהייט, דאס הייסט. עס הייסט הזדמנות פז און זיי רייסן שטיקער. יעצט האב איך געוואלט זאגן אז דער חי לייף ליין דאס איז די זיי טוען אסאך גוטע זאכן איז דא איינער קלאר א זייער א שיינער א זיסער יונגערמאן א וויזשניצער דעמאלטס וואס איז געווען קאלעצקי'ס פרשה בין איך געגאנגען אין בארא פארק און כ'האב אים אויסגעהערט רעדן זייער שיין גערעדט זעהט אויס ער געבט אסאך חיזוק ער איז זייער א געלונגענער מענטש. טש, דארט איז געווען א מעשה וואס עפעס א ווינער אינגערמאן האט מיר נאכגעשריגן אויפן וועג ארויס שייגעץ ארויס און דער גאנצער עולם האט איהם באפאלן, דאס איז נאכנישט געווען ווען איך בין געווען אזוי שטארק ווי היינט ברוך השם, ס'איז נאך געווען ווען ס'איז נאך געווען אינמיטן די מלחמה, אבער דער עולם זאגט דאס איז א פאבליק פלאץ מען קומט געבן חיזוק ווער ביסטו, היינט ווען איך טרעף דעם אינגערמאן שריי איך אים נאך שייגעץ ארויס און ער זאגט מיר לאז מיך שוין אפ זאג איך ניין ווען איך בין געווען אין דר'ערד האסטו מיר געטון יעצט גיי איך דיך אויסלערנען אז האסט נישט נאר מיר געטון האסט געוואלט אונטערברענגען די גאנצע מלחמה קעגן פעדאפיליע עניוועי. איז דער קלאר טוט מיט יתומים און זעט אויס מיט יתומות אויכעט און מיט אלמנות אויכעט, און למעשה ס'דא אויף אים יעצט עטליכע זייער ערנסטע פרשות, און אונז האמיר שוין מודיע געווען פאר חי לייפליין, און איך הער זאגן זיי האבן אים שוין ארויסגעווארפן אויכעט, און איך הער זאגן זיי ווילן אים שוין צוריק נעמען ווייל זיי ווייסן אז דער עולם ווייסט נישט, זאג איך ענק קלאר, איך נעם וויפיל דיסקלעימערס עטס ווילט, ס'איז דא ערנסטע אלעגעישאנס אז ער האט געטאטשט, יתומים און ער האט געטוהן מעשה נבלה וואס מען טאר נישט טוהן, דאס וואס כ'האב פאריגע וואך עס נאכנישט געזאגט ווייל כ'האב עס נאכנישט געהאט ריקארדעד אויף טעיפ פון דעם באטרעפענדן. יעצט לאמיר גיין ווייטער, נאכדעם איז דא נאך א פרשה, ס'איז דא איינער וואס רופט זיך פראגער רב, ס'שטייט ביי יוסף הצדיק מ'האט אים גערופן יהוסף און ער האט זיך איינגעהאלטן די תאווה. דערווייל זעה איך יהוסף'ס אייניקלעך אלע זענען חזירים, נחמיה וועבערמאן, ר' יהוסף שווארצ'נס אן אייניקל פון קאסאן, ער האט געוואוינט אויף פען סטריט צווישן לי און מארסי. הער איך יעצט אז ס'איז דא איינער וואס ער רופט זיך דער פראגער רב און ער הייסט יהוסף שווארץ, אזוי האב איך באקומען אינפארמעישן פון די פירסט הענד, איז די מעשה איז געווען, כ'האב ענק שוין דערציילט, א יונגל האט געזען א מיידל נאך פיר פינף מאל האט זי געזאגט וואס שלעפסטו דיך ארום ווילסט מיך צו ווילסט מיך נישט זאגט ער כ'האב, סיריעס פראבלעמס, פרעגט זי וואס זענען דיינע פראבלעמס, זאגט ער איך בין געווארן מאלעסטעד, זאגט דאס מיידל איז דאך זייער גוט איך האב אויך פראבלעמען איך בין אויך געווארן גערעיפט, סא לאמיר אינאיינעם חתונה האבן און מיר סטראגלען אינאיינעם, האבן זיי חתונה געהאט, זיי האבן גענומען א דאקטער וואס ער האט אן אפיס אין ניו דזשערסי און ער האט אן אפיס אין אפסטעיט, און למעשה איז ער א מענדעטארי רעפארטער און ער האלט ביים גיין צו די פאליס, ער בעט זיי נאר זאלן קומען ווייל טאמער נישט עט זיין א פריקשען ווייל ער קען ער קען נישט קומען זאגן אז ס'איז אזוי געווען די מעשה און נאכדעם וועט מען זיי אהער נעמען, כ'מיין ס'גייט נישט דורך גרינג אבער על כל פנים ער זוכט עס נישט, למעשה מ'האט אים געסטראשעט. זאליק האט געווען פארמישט אנצוקאלן חיים שיע'ן ווייל ס'איז דא דארטן קינדער וואס זיי לערנען ביי אים אין תלמוד תורה פון דעם פון דעם מיידל די וויקטעם וואס זי טענה'ט זי איז געווארן גערעיפט רעיפט גערעיפט נישט גרעיפס גערעיפט ביי דעם חזיר ביי דעם יהוסף שווארץ דער פראגער רב רופט ער זיך און זי טענה'ט נאך מער אז זי האט א שוועסטער וואס פאר אפאר יאר צוריק צוויי דריי יאר צוריק איז אראפ אינגאנצן פון אידישן וועג קיינער האט נישט געוויסט פארוואס און זי טענה'ט נאך מער אז זי האט א יונגערע שוועסטער פון פֿערצן זי האט מורא אז ער רעיפט איר אויכעט ער וואוינט אין איין גאס מיט זיי סאו זאלט איר וויסן רבותי דאס ווארט רב מיינט א חזיר א מנוול ווען די תורה זאגט ואת החזיר לא תאכל האט די תורה געדארפט זאגן ואת הרב נאר די תורה זאגט נישט ואת הרב א רב איז א מיאוס'ערער ווארט ווי א חזיר איך זאג ענק נאכאמאל ס'קאכט זיך דא און ס'באקט זיך דא פון אלע זייטן ס'איז ממש א שאנדע און דאס האבן די רבנים געוואלט באהאלטן איך בין דא יעצט אין ארץ ישראל. נו איך זיץ זיך דא מיט מיטינג און ס'טוט זיך, מ'קאכט זיך, מ'וויל, מ'פראבירט צו פארעכטן די מצב, רופט זיך דא אן איינער איז א גרויסער לויער, הערט א מעשה, זאגט ער אזוי, דא אין בית שמש איז דא א יונגל וואס איז געפארן מיטן באס און האט אראפגעלייגט א פעקל לעבן זיך, קומט ארויף אן עלטערע מענטש זאגט ער אים, הייב אויף דאס פעקל איך וויל מיך זעצן. זאגט דאס קינד ביסט גערעכט. דאס קינד האלט דאס פעקל אויף די ערווה, אויפן פופיק ארויף. גייט יענער שטופט זיך אים אריין דארט. אבער היינט ווייסט שוין יעדער, הא! דאס אינגל האט זיך גענומען שרייען, וואס כאפסטו מיך אן ביי די ערווה? דער באס האט זיך אפגעשטעלט און מ'האט דעם מענטש איינגעזעצט. און דאס האט מען מוזן מאכן איבעראל, רבותי, לערנטס אויס די קינדער צו שרייען. נאכדעם איז דא נאך א מעשה דא, וואס א קינד איז דא געפארן מיטן באס, און די מאמע האט זיך געזעצט אונטערן קינד, ווייל דא איז דאך אפגעטיילט מענער און פרוי, מ'טאר דאך נישט זיצן אינאיינעם חס ושלום, אנרירן יענעם די ערווה, און אים אויסרייבן אינמיטן פארן, ביינאכט מעג מען, נאר אזוי טאר מען נישט, זיצן אינאיינעם. עניוועי, די מאמע האט געוואטשט פון צוויי סיעטס אין די בעק, און זי האט געזען ווי יענער איד האלט זיך די הענט ביי איר קינד אין פופיק. האט זיך, זי נעמט זיך שרייען הויעך עי, וואס טוסטו דא? אפגעשטעלט דעם באס, מען האט אים, מען האט אים אויפגעפיקט פונעם באס, דער מענטש האט שוין נישט געדארפט באצאלן א כרטיס צו פארן ווייטער, עניוועי, ס'איז געווארן א מאוומענט לטובה, האב איך זיך געזאגט, ס'איז געשטאנען יעצט אין צייטונג אז מען האט באשטעלט פון טשיינע עפעס באסעס פאר דרײַ הונדערט טויזנט שקל ווייניגער, וויפיל מרכבים מאכט עס דא אין לאנד? מ'האט באשטעלט זעקס הונדערט באסעס. אז דו האסט א גוטן קאלקולעיטער, איך האב אפילו נישט אזא קאלקולעיטער, זעקס הונדערט באסעס מאל, און יעדער באס קאסט זיבן הונדערט טויזנט שקל, מען האט זיך איינגעשפארט אסאך געלט, אבער ער קאסט זיבן הונדערט טויזנט שקל, וויפיל דאס איז, סיקס טיימס סעווען איז פארטי טו, רעכנטס אויס וויפיל פארטי טו וואט? פארטי טו מיליאן? ווער ווייסט? עניוועי, ס'מער געלט וויפיל איך האב נאך געהאט אין מיין לעבן. סאו, בקיצור, און ס'האט אבער א פראבלעם, די רבנים האבן אנגעהויבן צו פארפירן די ימח שמו'ניקעס, די דר'ערד ליגערס, זיי האבן אנגעהויבן צו פארפירן אז ס'האט אינטערנעט, הא הא הא הא הא, היינט פארט אלעס מיט אינטערנעט, אין די קאנטרי פארן די רבנים אויך ארויס מיט א קעדילעק, זיי ווילן זיך נאך נישט טוישן מיט אונזערע סמארט קארס, זיי ווילן נאר אונזערע סמארט פאון, אבער יעדער פארט מיט א קעדילעק, דאס איז אלץ קאמפיוטערייזד, דאס איז עלעקטראניש, דאס האט אינטערנעט, הערטס אויף מיט די שטותים. עניוועי, בין איך געווען דא יעצט ביים מיטינג האב איך זיי געזאגט עטס זעטס פארוואס די באסעס מוזן האבן ווידיאוס איבעראל? זאגן זיי ר' נחום א גוט מארגן און א גוט יאר, איר ווייסט וויפיל ווידיאוס די באס האט? פֿערצן ווידיאוס! אינעווענדיג אליינס! מען קען זעהן נישט נאר צו איינער טאטשט ווי מען טאר נישט, נאר צו ער טראכט פון טאטשן ווי מען טאר נישט! זאג איך זיי, יישר כוחכם, דער אייבערשטער זאל ענק אלע בענטשן, מען טוט, מען אימפראווד. איטס גאוינג. יעצט בעלזא איז אביסל ברוגז פארוואס כ'האב גערעדט אביסל נאכאמאל אויפן בעלזער רב, זיי מוזן פארשטיין איך שיק אריין שליחים כסדר, דער מענטש מאכט זיך נישט וויסענדיג, נאכדעם ווען ס'וועט פלאצען לכשיבקע דעמאלטס וועלן זיי אנהייבן צו זעהן אז זיי האבן געמאכט א מיסטעיק. יעצט, ס'איז ארויסגעקומען די אינפארמעישאן וואס כ'האב געזאגט פאריגע וואך, מענטשן האבן געזאגט זאג עס נישט, דו ביסט, ס'קען זיין דו'סט דורכפאלן, דאס איז די פרשה מיט זאליקא'ס זון, יענקל בער טייטלבוים. דערווייל, יעדער קאלט אפ זיי ווייסן שוין א לאנגע צייט, מען ווייסט עס שוין יארן, קודם ווייסט מען ער איז א חזן, נאר אויסער דעם זאגן זיי מען ווייסט פון די פרשה, זיי ווייסן ווער עס איז, ווייל איך האב געזאגט איך ווייס נישט צו עס איז א ממזרת, צו עס איז א ממזר, איך ווייס נישט צו דאס קינד איז א אינגל צו א מיידל, איך ווייס נישט צו עס איז געווען מיט אן אשת איש צו מיט א פנויה, איז עס נישט קיין ממזר, איך ווייס נישט צו עס איז געווען מיט א גוי'טע, זאגן זיי זיי ווייסן אלעס, זיי האבן די נעמען מיט די אדרעס מיט די טעלעפאן נומבער מיט אלעס, ס'איז אנבעליוועבל, און דאס האט מען געוואלט אלעס פארשווייגן. ווייסט דער ליפא דער שייגעץ זיצט נאך אינעם אפיס, זאליקא'ס ברודער האט דאך אים געכאפט אז ער האט גע'גנב'עט מיליאנען מיט סטאקס, דער סיגעטער האט געמוזט לויפן אויף לאנדאן דעמאלטס צו דעקן דעם בודזשעט, ס'האט געפעלט מיליאנען, איך ווייס ס'איז דא א איד וואס מ'האט אים געבעטן אז ער זאל ווערן ראש הקהל אין סאטמאר ביי די זאלוינים, שפעטער איז ער געווען אן ארויני, ער האט געהייסן מיסטער אויבערלענדער, דעם וואס מ'האט געלייגט דעם אן די הויזן, דער ראזנבערג וואס האט זיך דערטראנקן האט מען געלייגט לעבן אים, ר' שמואל אויבערלענדער. האט מען אים געבעטן ער זאל זיין ביי זאליקאן, איז ער אריין און באקוקט די ביכער, האט ער געזאגט דארט איז דא א לאך פון פֿופֿציק פלאס מיליאן דאלער, זאגט ער מיין נעט ווארט איז נישטאמאל אזויפיל, סאו וואס זאל איך גיין ווערן דארטן ראש הקהל, מען האט דא אפגע'גנב'עט און גע'גזל'ט, מען האט געטון וואס מען האט געוואלט, און ליפא דרייט זיך נאך ווייטער, קען זיין סיינט שוין נישט קיין טשעקס, נאכדעם האט מען געמוזט אריין נעמען, כדי מען זאל פארגיטיגן דאס אלעס האט מען געמוזט אריין נעמען דעם גרויסן שייגעץ, וואס ער קען זאגן פאר אן אלמנה, זי זאגט איך האב נישט קיין געלט צו באצאלן שכר לימוד, וויינט זי, זאגט ער איך האב אן עצה, גיי צו דיין מאן אין קבר און בעט ער זאל דיר געבן דאס קארטל אריינצוגיין, דו פארשטייסט וואס דא טוט זיך, און מען האט גע'גנב'עט, ס'איז געווען איינער מייזעלס האט פרובירט אויסצוסטרעטענען די בוקס, יעדער וואס האט געהאט א שייכות מיט עני שייגעץ איז דארט געווען אריינגעשריבן, מען האט געדרייווט קעדילעקס, ס'האט זיך געטון, קוק אריה לייב גלאנץ, אים, ער האט געמוזט גנב'ענען א פארש און ארומגעפארן מיט. קעדילעק געקויפט הייזער מיט אלעם, ער האט זיך מוסר נפש געווען פאר די ארוינים, ער האט זיי דעליווערט דעם בית החיים מיט אלעם, פארוואס נעמען זיי אים נישט צו זיין אן ארבייטער? ווייסט פארוואס? ווייל זיי ווייסן ווער ער איז און אזוי האט מען זיך אויפגעפירט די גאנצע צייט, סאו דאס איז וואס דא גייט פאר אין דעם גאנצן ארגענעזעישן. אהרן גיבט אריין אז ער טוט גרויסע זאכן אין שטעטל, כ'האב שוין גערעדט דערפון פאריגע וואך. כ'האב גערעדט צו קאנטראקטערס, זיי האבן געזאגט פאר הונדערט דאלער א סקווער פוס קענען זיי דיר צושטעלן אזא חזר'יש הויז מיט האלץ געמאכט, איינער וואוינט אן טאפ אויפן אנדערן, ס'איז נישט דא גארנישט, און זיי זאגן אז זיי נעמען יעצט הונדערט פֿינף און זיבעציק דאלער, און זיי לאזן די אלטע גניבות פון פֿיר הונדערט דאלער אזוי געט עוועי וויד איט, און זיי גייען נאך זיין די גוטע און די צדיקים ווייל זיי געבן דיר נאך איין פאר הונדערט פֿינף און זיבעציק ווען די ריעל וועליו, ווען א מענטש זאגט מיר ער קען עס בויען, ער נעמט זיך אונטער, און ס'וועט נאך זיין פראפיט אויך. נאר די קהילה מוז אראפ גיין פון צוואַנציק און דער צען און דער דרייסיג און אונטערן טיש מוז מען צוריק געבן, סא האב איך אפגעקאלט צוויי גאר ערנסטע מוסדות פירערס, זיי זאגן הרב נחום ווי רעספעקט יור ווארק באט דאס וואס די זאגסט די גייסט אריין ברענגען א ריסיווער זאלסט עס חלילה נישט טון ווייל קודם כל דא זייער גוט געזאגט, מען ברענגט א ריסיווער אלע מלמדים ארבעטן אויף קעש דאס וועט זיך אויפהערן די מיידלעך מאכן צוויי צו דריי הונדערט דאלער א וואך אומגעלערנטע מיידלעך פון די גאווערמענט קריגן זיי מער ווי דאס דאס וועט זיך אויפהערן. די ווארסט אבער נאך פון אלע איז דא גייט זיין א נאך א מוראדיגע זאך וואס דו כאפסט נישט, דו ווייסט אז די אלע מוסדות געבן אן למשל קרית יואל האט פרעזידענטס מיט ווייס פרעזידענטס וואס פארט אריין פאר דרײַ פיר הונדערט טויזענט דאלער א יאר מען מעג ווייל דער גוי האט עס אויכעט, דו ווייסט מיר האט געזאגט איינע פון די הויפט פירער פון די מוסדות אז א גרויס חלק פון דעם געלט געבט מען צוריק. אונטערן טיש קעש. דאס טוען נאר אזאלכע מענטשן וואס מען צאלט זיי נאך אויס דעם טעקס אויכעט און זיי האבן נישט קיין פראבלעם. באט אדער דען דעט איז אלץ גניבות ווען דו זאלסט וויסן וויפיל הונדערטער מיליאנס אוו דאלארס ס'ליגט אין די מוסדות בגניבה, זאגט ער דו גייסט עס אונטערברענגען. איינער ווער ס'האט מיך אפגעקאלט איז א גרויסער פירער פון די סקווערע מוסדות און ער האט געזאגט זאג נישט מיין נאמען ווייל זיי הרג'נען מיך. ווען מ'האט אריינגעשטעלט א רעסיווער דעמאלטס האט די רבי געטשאוקט און פון דעמאלטס האט ער נאכנישט רעקופערעיטעד. סאו איך וויל זאגן דעם עולם, איך געב ענק דעם אפשן, אונז קען מען נישט קוקן ווי אזא קליינמאן וואס ער זאגט פאר א פרוי אז זי זאל גיין צו איר מאן נעמען דאס קארטל, זאל מען ארויסווארפן די קינדער וואס האבן נישט צו צאלן, און יעדער זאל דרייען מיט קעדילעקס און מיט גרויסע געלטער און ליפא זאל זיין אויף די פעיראל און יעדער זאל זיין אויף די פעיראל. זאלט געדענקען איין זאך, איטס גאנא העפען ענד איטס גאנא העפען ווערי סון. און וואס יעדער טוט מיר אויפקלערן איז די זעלבע ווי בעת די מלחמה פון פעדעפארס, מענטשן האבן געזאגט וועסט מאכן חוזק פון כלל ישראל מען וועט אויסזעהן למשל ולשנינה און דו זאלסט עס נישט טון ביסט מחלל השם און דער גוי וואס ער העלפט דערצו מיינט נישט ווייל ער וויל סזאל זיין א קלין קאמיוניטי ער מיינט סזאל זיין א סעקס סטארי יעדער זאל עס ליינען זאג איך יענעם ליסן וואס יענער מיינט אינטערעסירט מיך נישט איך מוז האבן ריזאלטס און איך זאג ענק נאכאמאל עטס וועטס אזוי מיס פארפארן אז עטס וועטס נישט קענען גלייבן ווי מיס עטס וועטס פארפארן. אויף די גאווערמענט וואטש סטענד אלעס ווייל זיי באקומען אלע אינפארמעישן, יעדער זאגט זיי יעדער רעדט מיט זיי, און דער סוף איז געווען דער מייזעלס האט געוואלט אויסטרעטען די באקס האט ער געקריגן א נערוון ברוך מהאט אים אונטערגעשטעלט שטיקלעך ביי זיין ביזנעס און ממילא דאס איז די גאנצע זאך אזוי פירן מיר זיך אונז אויף סא אונז גיי מיר אויכעט אונטערשטעלן שטיקלעך דאס וויל איך ענק זאגן אונז זעמיר סענד סטריט בויס אונז האמיר זיך געלערנט שלאגן אין סענד סטריט. ווען מדינת ישראל זאל באמת וויסן וואס א גוטע סאלדאטן סענדז סטריט איז, וואלטן זיי גענומען אלע אלטע סענדז סטריט בויס פאר דזשענערלס, דזשענערלס אין די ארמי. איך זאג ענק, עטס וועטס עס אריינכאפן אין פנים דאס אלעס, און ס'וועט ענק גארנישט העלפן צו ארויסגעבן: יענער איז א חיירעם, א מוסר, א שמוסר, א באסער. א איד פרעגט מיך אין פליגער פארנדיג, וואס האסטו מער ווי איך, צו וואס האסטו ווייניגער מיט דעם וואס מ'האט דיך געלייגט אין חיירעם? זאג איך דעם איד, איך ווייס אויך נישט, דארפסטו פרעגן איצעלע פימפ וואס ער האט דערפון, איך האב דערפון גארנישט. זיי האבן קאלעקטעט אפאר הונדערט טויזענט דאלער אויף דעם, דעטס אלל. באט פאר מיר איטס ריעלי נאו דיפרענס. כ'האב אויך געוואלט אביסל רעדן, דער עולם האט געמאכט פון סליחות א גאנצע מוזיק. דא האסטו, דער זינגט מען פארט צו איינעם גרין און צו איינעם רויט און מען פארט דארטן אויף איך ווייס וויאזוי ער הייסט דער פון סקווער. ס'איז אנבעליוועבל וואס דאס איז א דזשאוק די סליחות, מ'דארף ציטערן, פיש אין טייך ציטערן, מאכט א דזשאוק, מ'ברענגט אריין פיאנאס מיט פאוקס מיט ווייאלינס, רבותי פליז יור אווער דואינג איט, עטס שפילט'ס ענק מיט די העכסטע און מיט די הייליגסטע זאך. כ'האב אויך געוואלט זאגן כ'האב געהערט אז, איך בין דאך אוועק, כ'האב געהערט אז אין צייטונג שטייט אז. ס'דא צייטן ווען מ'קען קומען סלייסן די פלייש. כ'האב אמאל געוואלט מאכן, כ'וועל קויפן א שטיק נבילה פלייש, כ'וועל עס אריינטראגן סלייסן, נאכדעם וועל איך זיי זאגן זאלסט וויסן דאס איז געווען נבילה. האט מיך געבעטן הרב הצדיק ר' אברהם לייטנער זכר צדיק לברכה זאל עס נישט טוהן. פרעג איך אים פארוואס נישט, זאגט ער ווייל זיי וועלן קיינמאל נישט כשר'ן, זיי זענען בלאפערס און ליגנערס. דאס איז שוין געווען ענקערס א מענטש. האב איך עס נישט געטוהן. איך וויל וויסן, וויאזוי מעגסטו עסן פון אן אנדערע פרוי'ס קאך? דו ווייסט וואסערא ספייסעס זי נוצט? דו ווייסט וואסערא. טאָפּ זי האָט, װי אָפּגעהיטן זי איז? דו װײסט פֿון װוּ זי האָט געקױפֿט די פֿלײש? דו מײנסט, אַז מע דערקענט פֿון װוּ מע קױפֿט די פֿלײש? איך בין אַרומגעגאַנגען מיט יאָרן צוריק װען כ'האָב געטאָן אין דעם אישו. אַלע זעען אױס די זעלבע, און בעסער געזאָגט, כ'בין אַרײַן אין אַ סטאָר װאָס פֿאַרקױפֿט טרײפֿות. ס'פֿאַרקױפֿט פּאָרק און העם. כ'האָב אים געזאָגט, איך װיל זען דעם מין װיאַזױ דו מאַכסט עס. האָט ער מיר געװיזן, ער מאַכט עס די זעלבע מיט די זעלבע שטריק. מען דארף עס אויפהערן, מען זאגט מען קען קומען דעמאלטס און דעמאלטס שניידן, וואס הייסט דעמאלטס ווערט נישט די מעסער טרייפע, וואס דו גייסט עס נאכדעם כשר'ן און גליען מיט די גאנצע מאשין, ליגנערס וואס עטס זענטס, דאס איז דאך די, דאס איז די סאקמערע בלאף, זאג, ס'לית דין ולית דיין, איך גלייב היינט אין גארנישט, און פארטיג. קענסט זאגן אזוי ווי די אלע אלטע פוילישע אידן, איך בין א פוילישער, איך בין א היטלער געליטענער און דעטס איט. אבער פארקויף נישט יענעם אז דו ביסט נאך גאר פרום. זאג דו ביסט אויך ארויס פון די טרעקס. נאכדעם. שטייט דארט אז די קעלבער האט מען געפיטערט מיט אלע חומרות. יעצט איך ווייס נישט פונקטליך צו מ'רעדט דא פון צוויי פיסידיגע קעלבעלעך צו פיר פיסידיגע, ווייל מ'זאגט מ'האט געפיטערט די קעלבעלעך מיט. אלע חומרות, איך האב אלץ געמיינט אז מען פיטערט קעלבער מיט עסן, נישט מיט חומרות. רבותי, הערטס אויף ענקער בלאף, ענקער בלאף גייט ענק פירן נאר אין דר'ערד אריין. די יוגנט גלייבט שוין היינט אין גארנישט, איך רעד דאך מיט זיי. עניוועי, איך האב געוואלט זאגן נאך זייער א וויכטיגע זאך, ס'גייט יעצט קומען מקווה'ס מיט גיין און מיט קומען און מיט קומען און מיט גיין, מענטשן וועלן זיצן דארטן שעות, איך האלט אז אזוי ווי ס'דא אין א וועדינג האל, פֿיר הונדערט מענטשן מעגן אריינגיין, צו צוויי הונדערט מענטשן מעגן אריינגיין מיט איינמאל, דארף מען מאכן די מקווה'ס, די מקווה האט פלאץ, די סאטמארע די גרויסע דריי מקווה'ס האבן פלאץ בערך פאר פֿערציק פֿופֿציק מענטשן מעקסימום, מיט די שאוערס מיט אלעם, איז למעשה זאלט איר זייער אבאכט געבן, ווייל ווען מען הייבט זיך אן צו שטופן און די ערווה געט זיך א שטעל אויף, ווען מען זאגט די אנטענע שטעלט זיך היי, קענסטו שוין גארנישט טון, ביסט נישט אין קאנטראל, בפרט נאך ביסט נישט אינדרויסן ווייל יענער שטופט זיך נאך אהער און אהין, ס'רייבט זיך, ס'רייבט זיך דא און דארט און נאכדעם שפריצט עס ארויס. רבותי, עס איז סיריעס ביזנעס, מען דארף שטעלן דארט וואו ס'דא די טירן וואס מען לאזט אריין נאר געוויסע מענטשן, ווען ס'היט פֿערציק, צו פופציג, יעדע מקווה לויט זיין גרויסקייט דארף זיך עס אפשטעלן, און טאמער נישט שטעל א משגיח, מען קען נישט אווער קעפעסעטייזן מענטשן, אזוי ווי אויף א באס, גייסט ארויף אויפן באס, שטייט א מענטש, די באס איז פול, דעטס איט, מען שיקט א נייעם באס. האלטס נישט גרינג די אלע זאכן וואס איך זאג ווייל די וויקטעמס האלטן אין איין קאלן, עס האלטן אין איין אריין קומען וויקטעמס. און אויך דאס וואס מען נעמט נישט אן די קינדער ווייסט אויך שוין היינט די גאווערמענט ווייל אונז האבן מיר זיי אלעס פארציילט, איך וויל ענק זאגן, דעיס גייט זיין נאך א סטעפ פארווארד, אז מ'זאל אריינברענגן רעסיווערס. עטץ טוטס דעיס. נישט אונז טומערס. אונז האמער מיט דעים גארניש. עטץ פירטס ענק אויף זייער ביליג, ענד עט די ענד אוו די דעי יו גאנא לוז. כ'האב געוואלט זאגן איך בין דא אנגעקומען, האב איך גערעדט מיט דעי וואס זענען געווען פארמישט מיט דעם קוקער, ס'איז דא איינער וואס האט געקוקט אין די פרויענישע מקווה, כ'בין יעצט געוואויר געווארן אז דער איז איינער פון די חשוב'סטע כולל אינגעלייט, זיין שווער האט אים געגעבן א דירה, איר הערט א דירה אין בני ברק קאסט היינט כ'ווייס א גוזמא, דריי דריי פערטל מיליאן דאלער און מער, דאלער נישט שקל, און מ'האט עס אים געגעבן ווייל ער הייסט פון די בעסטע ביאנער בחורים. קיצור איז געגאנגען דער ביאנער שייגעץ דער דר'ערד-ליגער דער ביאנער רעבע און ער געט א רוף אן א מענטש דא וואס ער כ'ווייס נישט איך דארף זאגן זיין נאמען ווייל כ'וויל נישט מ'זאל אים רודף'ן זיי רופן אים דער אמער דער ארץ ישראל'דיגער נחום ראזענבערג עניוועי איז ער געגאנגען דער ביאנער רעבע קאלט אים אן אז אפשר קען מען שטיל מאכן די פרשה צו ס'איז מעגליך מען זאל עס שטיל מאכן, האט געזאגט דער מענטש פארן באיאנער, יא, מען טרייט עס שטיל צו מאכן, איר מיינט די פרשה אז צענליגע פרויען האבן געזאגט זיי גייען מער נישט אין קיין מקווה אין בני ברק? שוין, האט ער געזען ער האט צו טון מיט לייצים, האט ער אויפגעהאנגען דעם טעלעפאן, ער איז אויך נישט קיין בהמה. סא דאס איז די שייגעץ שטיק פון די רבנים און עווענטשעלי צ. עפעסן. יעצט גייען זיך אלע צושטעלן קל נערץ בסוד קדושים רבה ונורא כל סביביו, א בהמה וואס דו ביסט, ווען דו וואלסט אפגעהיטן די קינדער און ס'וואלט נישט צוגעקומען די אלע שייגעצ'יג וואלסטו אינגאנצן קיין סליחות נישט געדארפט זאגן, משיח וואלט שוין דא געווען, דו זאגסט נאר סליחות ווייל דו זינדיגסט א גאנץ יאר. און איך וויל נאכאמאל מעורר זיין, בחורים מיט אינגעלייט מיט קינדער האבן נישט וואס צו גיין אין מקווה זאלן נעמען א שאוער און פרויען ערב יום כיפור שטערן דעם ארדענונג, זענען ממש א מכשיל את הרבים זאלן נישט גיין אין מקווה, און מיר האבן שוין דערציילט עטליכע מקווה אידענעס אז זיי קומען ווען זיי בלוטיגן אויכעט, ווען א פרוי בלוטיגט טאר זי נישט גיין אין א פאבליק בעט, דו קענסט קראנק מאכן יעדן ארום דיר, און נאך א זאך וויל איך ענק זאגן, איך בין ממש, ס'איז ממש ס'איז, כ'קען עס נישט גלייבן. כ'האב גערעדט א בעיבי שיעור, אזוינס וואס כ'האב גערעדט אומפארגעקוקט, כ'האב מיך נישט פארגעקוקט אפילו צו זאגן דעם שיעור, ס'איז די אלף בית פון הלכות נידה וויאזוי מ'ציילט חמשה ימי טומאה און שבעה נקיים, איר ווייסט אז איך האב באקומען פיר קאלס פון רבנים, עטליכע נ, איר ווייסט נישט וואס איר רעדט, ווייל מען רעכנט אריין דעם ערשטן טאג פון די חמשה ימי טומאה און מען רעכנט אריין דעמאלטס ווען מען מאכט א הפסק טהרה פארן ערשטן טאג, זאג איך אים רב לעבן איר זענט קרעיזי, כ'על אייך זאגן נאך די מחבר דעם לשון עפענטס אויף און איך על אויך עפענען. ווען איך האב געענדיגט מיט אים זאגט ער, יו נאו, איך מיין איר זענט יא גערעכט. זאג איך אים, ניין, איר זאלט נישט מיינען, איר זאלט וויסן איך בין גערעכט. איך קען נישט גלייבן אז אזא מיסטעיק זאל זיין, נו, מיט וועם קען מען זיך שוין משדך זיין? וועם קען מען שוין טראסטן? איר ווייסט וואס דאס הייסט אז א פרוי זאל ווערן אויס נידה? יו העוו נאו איידיע. קודם מוז זי ציילן אירע טעג, די פינף און די זיבן, מאכן הפסק טהרה, מאכן בדיקות צוויי מאל א טאג, חפיפה, טבילה, און וואטשן אויף חשש ווסתות זאל נישט נכשל ווערן דעמאלטס זאל קומען די ווסת.

די רבנים זענען היינט דאס מערסטע איינגעשטעלט מיטן לעבן, נישט וואס איך סטראשע זיי, נאר איך הער וויאזוי דער עולם רעדט, און אז מ'האט געקענט נעמען א איד וואס האט נישט געוואלט געבן א גט און אים וועלן הרג'נען, נו פארוואס זאל מען נישט טון דאס פארן רב? אז טשארלס היינס מיט טאמסאן ארבעטן מיט מיט די לינקע חברה מיט די רבנים, ווי איז כלל ישראל? ווי איז דער גוי? די גאווערמענט וויל וויסן פארוואס מ'האלט אין איין שיסן איבעראל, איך זאג זיי, איך זאג איך מאך יעצט א יוטוב אויך, מ'שיסט ווייל דער עולם וויל זאגן אונז זעמער ווייעדיג. די שווארצע האבן אמאל פראטעסטירט אויף פולטאן סטריט מען האט נישט געקענט אדורך גיין פולטאן ווען איך בין געווען אין סיקסטי פייוו בין געווען א יונגער מען האט געלערנט אין כ'ווייס וויאזוי ס'האט געהייסן דארט אין דין קארנער בערגן האט געהאט סאטמאר א חדר אין דין סטריט נישט געקענט דורך גיין מיט א מאשין גאן ווייל זיי האבן געזאגט אינאף איז אינאף אז א שווארצער געוואלט קויפן א הויז האט מען אים געשאסן מ'איז אים נאכגעלאפן אין די אלע סאדערן סטעיטס האבן זיי געזאגט אינאף איז אינאף. זיי האבן נישט געפייט פאר סיוויל רייטס, זיי האבן געהארגעט די ווייסע פאר סיוויל רייטס, אונז פייט מען נאך פאר סיוויל רייטס. איך וויל זאגן דעם עולם, אויב קום איך יעצט אויף ארץ ישראל בין איך געפארן מיט א פליגער, איך בין געפארן מיט אל על, איך פאר וואס מען געט מיר צו מיך מיר, איך מאך נישט קיין חילוק, ווייל ס'איז גוט צו פארן מיט די אלע חברה מיט די ציוניסטן, ווייל דארט ווערט מען געוואויר וואסערע א שקצים די סאטמאריסטן זענען, איר ווייסט וואסערע א מילך מ'האט געטיילט אין פליגער? כ'האב געכאפט א פיקטשער דערפון, די סאטמארע מילך. עפפ. וואס הייסט עס? דבש! ירח דבש! דאס איז דער הכשר פון הרב געצל בערקאוויטש פון אמעריקע דא אויפן אל על. עניוועי איך האב זייער ליב נאכצוקוקן סאטמאר ווייל זיי פארקויפן דעם רעבן מיט די תורה עס נישט דא אזא באנקראטניק ווי אונזער רעבע די גאנצע שטאט פון קרית יואל האט באלל ב באנק לאומי לישראל געבויעט דאס איז עס און זאליקא שיקט דא ארויף קינדער אין צבא ער שיקט זיי אין זאלן קודם גיין לערנען אביסל תורה, פון פראנקרייך עס, מ'האלט שוין ביי איבער טויזנט קינדער, און נאכדעם גייען זיי זיין בשר תותחים, זיי גייען זיך שלאגן פאר די מדינה, איר פארשטייט? יעצט אז מ'קוקט צו דא די מדינה, ס'איז אנבעליוועבל, איבעראל בויעט מען פאר פרומע חברה הייזער, איר ווייסט שוין וואס דא טוט זיך אין בית שמש, אין אלעד, אין דא, אין דארט, אין דארט, אין דא, ווען עטץ שטעלט צו עפעס, עטץ צוגעשטעלט דעם. פארשטינקענעם קרית יואל מיט האלצערנע ווענט, וואס ווען צען אינגעלייט פלעגן גיין אויף א פארטש איינעם ווינטשן מזל טוב איז דער פארטש אראפגעפאלן, און פאר דעם נעמט מען דארטן פיר פינף הונדערט טויזנט דאלער, איך האב גערעדט צו א אינגערמאן יעצט, זאג איך אים, דו טוסט תשובה אין אלול? זאגט ער, איך וועל דיר זאגן, די איינציגע תשובה וואס איך טו איז איך הער אויס דיין האטליין ווייל איך פאר אריין צו די ארבעט און איך פאר ארויס, אדער דען דעט, איך האב נישט קיין צייט א גאנץ יאר צו גיין זינדיגן, ווייל איך וויל מיר היינט אראפנעמען צען מינוט, איך וויל יעצט גיין צו א זונה אין מאנהעטן האב איך נישט די צען מינוט. ווייל איך מוז דעקן א בודזשעט פארן רענט אליינס דרײַ טויזנט דאלער וואס די גאווערמענט געבט פאר דעם געלט, און מען גנב'עט אונטערן טיש נאך צוויי, זאגט ער איך האב נישט קיין צייט צו גיין אפילו זינדיגן, און עטס זענטס גרויס, עטס געטון פארן באשעפער, עטס האטס צוריק געשטעלט, וואס האט ער צוריק געשטעלט? ער האט צוריק געשטעלט לייזער קעסטנבוים זאל קענען הרג'ענען מענטשן, עטס האט צוריק געשטעלט אז דער סיגעטער זאל קענען געבן טרייפות מיט נבילות א גאנץ לעבן, און ער האט אונז איבערגעלאזט מיט דעם, די קינדער זענען שוין צדיקים ווייל זיי גייען דאך נאך נאכן טאטנס וועג, ער איז נאר געווען דער רשע, ווייל ער האט עס נישט געטארט אנהייבן, סאו במילא דאס די דאס איז וואס עטס האט צוגעשטעלט, ס'איז נישט עטס האטס נישט צוגעשטעלט גארנישט, עטס האטס נישט געקויפט און נישט פארקויפט, עטס האטס נאר גע'גנב'עט געלט און גע'הרג'עט מענטשן און געטון וואס מ'האט געוואלט, איך געדענק, ס'איז יעצט פאר ראש השנה, איך געדענק ווען דעם רעבינ'ס טאכטער איז אראפגעפלויגן אלע סטעפס אין בעדפארד עוועניו און די קופקע וואס זי האט נעבעך געהאט איז געפלויגן אויף אן אנדערן עק, איך בין געגאנגען צו און דער רבי האט געזאגט, כ'פארשטיי נישט, אלע אידן קומען זיך געזעגענען פון די גאנצע וועלט און מיין טאכטער האט נישט אזויפיל איידלקייט זי זאל קומען צו מיר און מיר ווינטשן א גוט יום טוב צו אים א גוט יום טוב? האט מען דען געזאגט דעם רעבן? דאס האב איך געהערט פון א מענטש וואס איז דארט געשטאנען. מען האט געזאגט פארן הייליגן רעבן זי איז אראפ פון אידישן וועג. האט דער רבי אנגעהויבן צו וויינען, אויף דעם האב איך געדארפט קומען אויף אמעריקע צו דערלעבן אז מיין בת יחידה זאל אראפגיין פון אידישן וועג, עטס זענטס געווען בלוט צאפערס, פארקויפטס נישט קיין רבונו של עולם. עניוועי, ביי דעם האלט מען יעצט. סאו עניוועי בין איך געפארן מיטן אל על, איז געווען דארטן, מען האט מיך געזעצט לעבן א צוויי פרויען, און א דריטע איז געווען א מיידל וואס איז געווען זיבן אכט יאר אלט, אי האב איך דאך געוואוסט אהההה, דא טאמער גיי איך ארויס לעבעדיג, הערסט? האב איך געזאגט פאר די סטוארדעס איך גיי נישט זיצן לעבן א מיידל, איך וויל נישט, איצט כ'האב נישט געוואלט זאגן וועגן פאטשקען ווייל אנישט טוט זיך אנהייבן א גאנצע זאך, איז פונקט דאס מיידל האט זיך געגעבן א גליטש אראפ פון די סיט, נאך וואס מ'האט געטיילט די פלעצער, זי האט זיך אראפגעגליטשט און זי האט אנגעהויבן צו קאפען מיט די פיס, געקומען די סטוארדעס האט זי געברענגט פאטעיטא טשיפס האב איך געזאגט איך גיי דאס נישט מיטמאכן צען שעה, איך האב באצאלט א טיקעט, דאס איז מיר נישט געגעבן אומזינסט, און איך ווארט נאך אפאר מינוט. סוף איז געווען, מען גייט שוין צומאכן די טיר, זאג איך, איין מינוט, א א א א א, איך וויל אראפגיין, און איך קום מיט מיין הענד בעגעדזש, איך גיי אראפ, קומט א גרויסע סטוארדעס, דו ווייסט נישט צו טוישן דעם טיקעט קאסט צוויי טויזנט דאלער, זאג איך, איך דארף נישט פארן בכלל, איך פאר דאך פאר לוקסוס, איך פאר נישט אויף ארץ ישראל פאר ביזנעס, צו ווייל איך קען נישט דאווענען דא אין ווילימסבורג, איך פאר ווייל איך פאר, סא איך דארף נישט פארן, שוין, זאגט זי, אקעי, ווילסט אראפגיין גיי אראפ. זאג איך דארפסטו מיר אבער געבן מיינע צוויי בעגעדזש וואס כ'האב איינגעטשעקט, העהע, דו קענסט נישט פארן מיט מיינע בעגעדזש, איטס עגענסט די לאו, ס'איז מיינע בעגעדזש, די פליגער טאר נישט גערוקט ווערן ביז מ'ברענגט עס מיר נישט ארויף, זאגט זי דאס וועט נעמען דריי שעה, זאג איך נו אויב אזוי געב מיר אן אנדער פלאץ, מיר ווילן די ארץ ישראל'דיגע די איזראעלישע חיות די פרייע נישט טוישן די פלעצער, אבער דו ביסט א סטוארדעס גיי בעט זאלן טוישן די פלעצער. עניוועי, דער פליגער נעמט זיך שוין צו בעקן און ס'איז צוגעשפארט די טיר אוועק, זאג איך איין מינוט איך האב א סעלפאון איך רוף די פאליס אז מען היידזשעקט מיך, מען קידנעפט מיך יעצט, קיצור זיי האבן געזען אז דא האבן זיי אנגעהויבן מיט א מענטש וואס ער טויג נישט, געגאנגען און זיי האבן געברענגט א פרוי וואס איז געזעסן לעבן א מאן וואס יענער האט אויך נישט געוואלט דארט זיצן נאר ער האט נישט געהאט די גאטס אזוי ווי איך, און למעשה האט מען זי געשטעלט אויפן פלאץ ווי איך האב געדארפט זיין און מען האט געטוישט און ס'איז הכל יבא על מקומו בשלום.

אן אראבער איז געטריי? ער לאזט זיך הרג'נען? אונז גיי מיר יעצט זאגן רבונו של עולם כמו שכבש אברהם אבינו את רחמיו א גאנצע מעשה כבש אברהם אבינו את רחמיו קוק וואס טוט זיך יעדן טאג אין ארץ ישראל ער גייט ארויס מען זאגט אים צו זיבעציג נקבות בתולות אדער אזוי ווי אין טיימס איז געשטאנען מען זאגט אים צו איין נקבה וואס איז זיבעציג יאר אלט א בתולה איז ער גייט זיך מוסר נפש זיין. פארוואס? פאר וועם? ער גייט נאכדעם זיצן אבער מען שיסט אים. פארוואס? ווייל פאר די אמונה טפלה וואס מחמד האט געברענגט, די רמבם אין סוף הלכות מלכים זאגט אז מחמד איז געווען א מטורף, ער זאגט המטורף אויף מחמד, ער זאגט עס ארויס א מטורף, דער מטורף, ער האט געהאט אידן וואס האבן געשריבן פאר אים די גאנצע אידישקייט און נאכדעם האט ער ארויסגענומען וואס ער וויל און וואס נישט, אזוי זאגט די רמבם, קוקטס נאך אין סוף הלכות מלכים, עס איז נישט אין אלע רמבם'ס, אין פרענקל'ס רמבם, ווייל דארטן האט מען ארויסגענומען פון כתב יד פון די אלע רמבם'ס.

עניוועי, זיץ איך ווייטער לעבן דעם איד, אינמיטן געט ער מיר אזא זאג, כ'האב דארטן געלערנט אביסל משניות, כ'האב דאך א טאטן וואס כ'האב פארלוירן א מאמען, כ'קום מתפלל זיין אז די נשמה זאל זיך האבן אן עליה, בקיצור, ווען מ'האט געכאפט יעצט דעם אינגערמאן, כ'האב ענק שוין געזאגט, דעם אינגערמאן ווייסמאן מ'האט געכאפט, כ'האב ענק געזאגט מ'גייט כאפן איינעם, מען געכאפט א אכט און דרייסיג יעריגן בחור, קאלט מיך איינער אן, זאג איך מ'האלט אינמיטן סליחות, ווייל ביי אונז זאגט מען עלעווע סליחות. זאגט ער דו דארפסט נישט זאגן סליחות, דער אייבערשטער איז דיר אלעס מוחל, אזא ארבעט? יעצט קאלן זיי מיך אפ ביז אהער, ער איז אביסל א צוחושטער, זאג איך מער אז ער איז צוחושט דארף מען טון איינס פון צוויי זאכן, אדער אים לייגן אין א משוגעים הויז, אדער אויסשניידן די ערווה ער זאל נישט קענען מער טאטשן, אבער די הענט דארף מען אים אויך אפשניידן ווייל מיט די הענט קען מען אויך טאטשן. ווערטס נישט קיין בעל רחמנות. עניוועי, זיץ איך ווייטער מיט דעם אינגערמאן, איך לערן דארט משניות א משנה. געבט ער א זאג איי אייער קול איז מיר זייער פאמיליער היהיהי עפעס דערקען איך זאג איך אים איך ווייס נישט איך קען אייך נישט בקיצור נאן פרעגט ער וויאזוי הייסט איר זאג איך אים איך הייס נחום ראזענבערג זאגט ער אה נעמט ער ארויס צוויי סעלפאונס כ'האב אזוי געלאכט זאגט ער זעהסט דאס דאס איז מאישהר ס'לאזט מיר נישט דורך דיינע מעשות זאגט ער אבער זעהסט כ'האב נאך איינס דא האסטו דאס און דאס הער איך אויס זאגט ער ביי אונז אין בית מדרש הערט מען אייך אויס ברבים יעדע וואך, און נאכדעם איז דא א גאנצע נושא ונותן מ'זייען זיי פארטאגס, ער האט אזוי געמיינט, ער האט אזוי געזאגט, יא דאס איז אמת, דאס איז ליגנט, און זיי זענען מחליט צו איך זאג יא אמת צו נישט, אבער נאכדעם זאגן זיי אפילו אויב עס איז צען פראצענט ליגנט, אויב ניינציג פראצענט איז אמת זעמיר אזוי אין דער ערד אז מען טאר נישט טראכטן ווייטער. סאו עניוועי, רבותי איך בין דא, איך האב יעדן איינעם אינזין, יעדן איינעם וואס ער שלאגט זיך און ער העלפט צו צו די מלחמה פון פעדאפיילס, און דארפסט דיך נישט קומען שלאגן, אז וועסט לערנען דיין זון האסטו דיך שוין געשלאגן, מיין טאטע זכר צדיק לברכה זכרונו לברכה פלעגט אלץ זאגן אז ס'דא א סגולה פונעם ראדעשיצער, פלעגט ער זאגן פאר אלע אינגעלייט וואס האבן געהאט קאורט קעיסעס, אז מען זאל זאגן דעם פסוק און מען זאל געבן עלף פרוטות לצדקה, פלעג איך אמאל זאגן אבער טאטע דאס העלפט נישט פאר פעדאפיילס נאר פאר געגנבעט געלט, זאגט ער יא פאר געגנבעט געלט און פאר נאך זאכן אבער נישט פאר פעדאפיילס פאר דעם העלפט עס נישט. יעצט איך וויל ענק זאגן, איך האב ענק שוין פארציילט אמאל הרב יונתן שטייף זכר צדיק לברכה פלעגט שטיין ביים באס יעדן טאג און ער האט געקוקט ווי די קינדערלעך גייען ארויף אויפן סקול באס, עפעס א איד פרעגט אים אמאל הרב יונתן אייערע קינדער גייען אויך אויף דעם באס? זאגט ער ניין מיינע קינדער זענען שוין לאנג נישט באס טשילדרען זענען שוין עלטער, פרעגט ער נו וואס שטייט איר דא אויף יעדן טאג און קוקט, זאגט ער ווען איך קוק אן א קינד זאג איך א כפרה אויף היטלער און הלוואי ווען ער לעבט נאך היינט ער האט געזאגט ער וועט אויסמעקן אידן פון די וועלט, יעדעס קינד איז א דארן פאר אים אין אויג. און דאס וואס איך שטיי און קוק, איך בין מיך מחיה, איך זעה דאס קינד גייט אין חדר. רבותי, איר ווייסט וואס טוט זיך דא אין ארץ ישראל מיט די אלע ישובים פאר פרומע? איר האט א השגה וואס דא גייט פאר? צו ס'איז עמנואל, צו ס'איז בית שמש, מען בויט יעצט דא, קעגן וואו איך בין אין בית שמש, בויט מען יעצט פינף טויזנט דירות, איר הערט וואס דא טוט זיך? אלץ פאר פרומע! ווען היטלער זאל דאס זעהן. ער וואלט עס נישט אויסגעהאלטן. ער האט זיך איינגערעדט ער גייט אויסמעקן דעם נאמען איד, רש י זאגט אין תהלים אז מען מעקט אויס דעם נאמען איד מעקט מען אויס דעם אייבערשטנ'ס נאמען פון די וועלט, ווייל אז ס'איז נישט דא קיין אידן וואס זיי שרייען שמע ישראל איז חלילה נישט דא קיין באשעפער אויף די וועלט, קיינער קען אים נישט, אזוי זאגט רש י. יעצט למעשה, איך וויל ענק זאגן א קליינע אינטערעסאנטע זאך. דער עולם שעלט היטלער ימח שמו וזכרו, איך וויל אייך זאגן היטלער איז געווען א צדיק הדור, א צדיק יסוד עולם, קעגן די היינטיגע רבנים, און איך וועל ענק זאגן זייער פשוט פארוואס, ווייל היטלער האט נישט מעסטערבעיטעט אידישע קינדער, היטלער האט זיך נישט געשטופט אין תחת, ער האט נישט געשטופט אידישע טעכטער, יא זיי האבן גענומען אידישע טעכטער פארן פראנט פאר די סאלדאטן, אבער ער איז נישט געגאנגען נעמען קליינע קינדער, ער האט זיי געהארגעט, יא, זיי גייען אריין גראד אין גן עדן, אבער וואס רבנים האבן דא צוגעלאזט און זיי האבן אליין געטון, דאס האט ער נישט געטון. היטלער האט געהאט א פרוי, זי האט געהייסן בראון, זי האט זיך געמאכט א דייעט און זי האט געוואלט געפעלן פאר אים, לסוף האט ער קיינמאל מיט איר נישט חתונה געהאט, ווייל ער איז געהארגעט געווארן. יש אומרים אין די זעלבע בונקער יש אומרים זי האט לאפן אויף סאוט אמעריקע מיט אים, אויף ארגענטינע, ס'איז נישט קיין גרויסער חילוק וואס די מעשה איז געווען, נאר וואס אז וואס ער האט געטון איז אז ער האט צוגעהארגעט די נשמה זיי זענען גראד אריין אין גן עדן. אבער צו נעמען און הארגענען קינדער בשאט נפש, פאר זיי האבן נאך א טשענס זיי זאלן זיך עפענען די אויגן, אזאנס האט דאך היטלער אויך נישט אויפגעקלערט, ס'איז ממש אזא חוצפה וואס דא גייט פאר. און וועגן דעם וויל איך זאגן, איך בין געזעסן און כ'האב געטראכט די וואך, כ'האב געזאגט אז יענקל בער האט אפגע'חזר'ט, ער האט נעבעך אפגע'חזר'ט א אידישע טאכטער, און ער האט געמאכט מיט איר א קינד, און ער באצאלט טשיילד סופארט, כ'האב געוואלט זאגן אפאר זאכן, די ערשטע זאך האב איך געוואלט זאגן, מתוך גנותו בא לידי שבחו, קודם ער האט געוואוינט מיט א פרוי, ער האט נישט געוואוינט מיט א בחור מיט משכב זכר, ס'איז דאך א מורא'דיגע. ס'איז דאך א מורא'דיגע, מתוך גנותו בא לידי שבחו, מיט א פרוי האט דער אייבערשטער באשאפן אז מען זאל וואוינען און ס'איז א נארמאלע זאך און א מענטש האט א דיזייער צו דעם, אוודאי מען טאר נישט טון נאר וויאזוי ווען און מען מעג, אבער ער האט נישט געטאטשט קודם כל נישט יונגלעך און ער האט נישט געטאטשט אנדער עידזש גערלס ווייל זי איז דאך געווארן שוואנגער. ס'דאך א מורא'דיגע זאך, איך ווייס נישט וויפיל טיפקייט דא ליגט אין דעם. און נאכדעם אז ס'איז שוין יא געשען, האט ער נישט געטון ווי נחמיה וועבערמאן זי געשיקט אויף אינדיע מאכן אן אבארשן, ער האט געזאגט האב די בעיבי, נאו פראבלעם, כ'האב גענוג געלט, כ'וועל צאלן פאר נאך א קינד, וועט ער אויך זיין א טאליבאן פעמילי די טייטלבאום. און ועל כולם די שענסטע נאך פון אלעם אז ער צאלט נאך טשיילד סופארט, ס'דאך אזא שיינע זאך, ער האט נישט איינגעהאלטן דעם חרם דרבינו גרשון. אויך נישט איינגעהאלטן אז צו א פרוי טאר מען נישט צורירן ווען זי איז א נדה, אבער אז ס'איז געשען וואס ס'איז געשען, צאלט ער איר טשיילד סופארט, נא, עס, זאל דיין קינד עסן, וויאזוי האט רבקה געזאגט, וגם לגמליך אשאב, כ'וועל געבן פאר דיינע קינדער אויכעט, ער גיבט פאר יעדן, דאס איז א מורא'דיגע שיינע זאך, אבער די רבנים זענען ארגער פון אים, פארוואס? ווייל. זיי טוען משכב זכור, זיי הרג'נען אפ קינדער, זיי הרג'נען אפ יונגע מיידלעך און יונגע בחורים, און נאכדעם גייען זיי נאך און זיי לאזן נישט מען זאל קומען פאראויס. איר הערט וואס דא טוט זיך? ס'איז דאך אזא שאנדע! זיי זענען אסאך ארגער פון היטלער, סאך ארגער! היטלער האט צוגעהרג'עט זיי זענען אריין אין גן עדן, און די קינדער דרייען זיך פופציג זעכציג יאר און זיי פארדראגן זיך און זיי פירן אראפ אנדערע פון וועג, און דער סוף טרעפן זיי זיך נישט אין גן עדן נאר אין קבר. שוין, דאס דארף מען וויסן. ס'איז מורא'דיג אז די רבנים זענען ערגער פון היטלער ימח שמו. יעצט אז איך קוק דא צו אין די אידישע געגנטן איבעראל, צו ס'איז אין בית שמש, צו ס'איז אין ביתר, צו ס'איז אין מודיעין, צו ס'איז אין מודיעין עלית, איך פאר דאך איבעראל ארום, איך פאר דא וועגן מקווה'ס, איך פאר דא וועגן זאגן דרשות, איז די אלע זאכן, אז איך קוק דאס צו, איז עס ממש, ס'איז אנבעליוועבל אז די רבנים האלטן דאס נישט אויס.

נאר אויף יעדן רב וועט משיח ווייזן, זעסט דער רשע האט מיך אויפגעהאלטן פינף יאר, דער רשע האט מיך אויפגעהאלטן צען יאר, און דער האט מיך אויפגעהאלטן צוואנציג יאר, און דעמאלטס וועט זיין דער סוף פון די אלע רשעים. דאס איז וואס דער נביא זאגט. דער נביא וויינט נעבעך, ווער ס'געדענקט אונזער הייליגן רעבן, אוי האט ער געוויינט נעבעך, אוי. רועי ישראל, זיי פאסענע זיך, יוי וועלן זיי האבן א סוף, א מיאוס'ע מפלה. איך וויל ענק נאר זאגן א קליינעם שטיקל תיקוני זוהר, ווייסט דאך יעצט אין אלול זאגט יעדער איד אביסל תיקוני זוהר, ס'איז איינגעטיילט אויף דרייסיג טאג, מ'זאל ענדיגן, איז אין תיקון שלוש עשרה, דאס איז די דרייצענטער, שטייט דא בראשית, איז רעדט דער זוהר הקדוש ארום אז ס'איז דא א שם אקיה אשר אקיה, דאס איז די ראש. לכל הראשים, אזוי ווי תשרי איז די ראש לכל החדשים, און אויף דעם שטייט ראשך דיין קאפ, עליך איז אויף דיר ככרמל, אזוי ווי כרמל די בארג כרמל. זאגט ר' שמעון, וואס איז דאס תפילין של ראש? ודלת ראשך כארגמן. ס'איז תפילין של יד, און מיט דעם טוט מען יעדן טאג דאנקען דעם אייבערשטן און מען לויבט אים, באשרי כי אשרוני בנות. זאגט דער הייליגער זוהר, ווער איז זוכה אריינצוגיין צו דעם פלאץ? דאס איז די אקיה אשר אקיה, אשר לא הלך בעצת רשעים, שהיא עצה רעה מצד של עץ הדעת טוב ורע, ער איז נישט געגאנגען אויפן וועג פון די רשעים, דאס איז געווען די עצה, די שלעכטע עצה פון עץ הדעת טוב ורע, ובדרך חטאים לא עמד מי איזהו דרך חטאים אותה שנאמר בה, וואס איז דאס דרך חטאים, ס'איז א פסוק אין משלי, כן דרך אשה, דער סדר איז פון א פרוי מנאפת וואס זי איז א זונה וואס זי זינדיגט אונטער איר מאן, אכלה ומחתה פיה. זי עסט און זי ווישט זיך אפ, און זי זאגט פאר'ן מאן ס'איז גארנישט געשען. ובמושב לצים לא ישב מי זה מושב לצים זו לילית, דאס איז די לילית די קליפה. ווער איז די לילית? זי איז אמם די מאמע של ערב רב פון די ערב רב, שמטמא כנידה במושבה, זי איז מטמא אזוי ווי א נידה ווען זי זיצט. וכן ערב רב מטמאים במושבן את הצדיקים שיושבים ביניהם כנדה. די ערב רב, ווער איז די ערב רב? דאס איז די רבנים, דער זוהר זאגט עס צענליגע מאל, דאס איז די רבנים די מנהיגי הדור, זיי זענען די וואס זענען מטמא כלל ישראל און אפילו די צדיקים וואס זיי זיצן לעבן זיי, אזוי ווי א נדה. סאו דאס איז מיט וועם אונז האנדלן מיר דא. יעצט איך וויל ענק זאגן, און ס'איז דא אין שער הפסוקים פונעם אר"י הקדוש, אין די הקדמה שטייט אזוי. והנה מה שכתוב בתחילת דבריו, ואפילו כל אינון דמשתדלין באורייתא, עס איז דא מענטשן וואס זיי לערנען תורה, כל חסד דעבדי אלעס וואס זיי טוען לגרמיה, בדיוק אזוי ווי סאטמאר זעהט היינט אויס, אלעס וואס מען טוט איז לגרמיה. אז נחמיה וועבערמאן האט געוואלט געבן חיזוק פאר מיידלעך האט ער עס געטון לגרמיה ער זאל קענען מיט זיי שטופן. עם היות שפשטו מבואר כאטשיג די פשטות איז מבואר, ובפרט בזמנינו זה בעוונותינו הרבים, אשר התורה נעשה קרדום די תורה איז געווארן א האק לח לחתוך בו מען זאל האקן דערמיט אצל בעלי תורה אשר עסקם בתורה על מנת לקבל פרס, זיי לערנען און דאווענען זאלן באקומען געלט פונעם עולם, והסתפקות יתירה מען זאל זיי געבן אסאך, געלט וגם לה להיותם מכלל ראשי ישיבות ודייני סנהדראות מען זאל זיי מאכן ראשי ישיבות און דייני סנהדראות להיות שמם וריחם נודע בכל הארץ זאל זיך זייער ריח און זייער נאמען זאל זיך דרייען אין די גאנצע וועלט ודומים במעשיהם לאנשי דור הפלגה. זענען אזוי ווי די דור הפלגה הבונים מגדל זיי בויען א טורעם וראשו בשמים, ועיקר סיבת מעשיהם, די עיקר פארוואס זיי פירן זיך ערליך מה שכתוב אחר כך הכתוב ונעשה לנו שם, זיי ווילן זיך מאכן א נאמען, וועגן דעם מענטשן זאגן ס'זאל נישט זיין די אלע צייטונגן וואס זיי כאפן פיקטשערס ווי די רבנים בחצרות קדשינו ווי זיי צינדן לעכט, חנוכה לעכט מיט אלעם, זאג איך משוגענער דו, ווען דו כאפסט נישט די פיקטשערס הערן זיי אויף צו צינדן אינגאנצן חנוכה לעכט, דאס גאנצע פארוואס זיי צינדן חנוכה לעכט איז אז מ'לייגט עס אריין אין פעידזש. עניוועי, ככתוב בספר הזוהר פרשת

עיר ומגדל, לאמיר זיך מאכן גרויסע שטעט און א מגדל ונעשה שם בבנין בתי כנסיות ובבתי מדרשות ובויעט שיינע שילן ושבן בהם ספר תורה ותורה על ראשי זיי גלייכן זיך צו מיט א ספר תורה מיט א קרוין אויפן קאפ ולא לשמה אלא מעבד לעון זיי טוען פאר זיך והנה הכד אזוי סאמיר בגמרא כל העוסק בתורה שלא לשמה נוח לו שנהפכה שליו ס על פניו. לא יצא לאויר העולם ס'וואלט אים גוט געווען ווען זיין מאמע וואלט געהאט די פלאצענטע וואס זי האט אים געטראגן אין דעם ס'וואלט זיך אים אריין געלייגט אויפן פנים ס'וואלט אים דערשטיקט און ער וואלט קיינמאל נישט ארויס געקומען לאויר העולם סאו פון דעם איז ווי מ'האלט נאר און עס קומט יעצט ראש השנה מ'בעט דעם אייבערשטן מלוך על כל העולם כולו בכבודך דארף מען אינזין האבן אז די אלע רבנים וכל הרשעה כרגע תאבד וכל אויבי עמך מהרה יכרתו איז די רבנים זאלן אויסגעריסן ווערן ס'זאל נישט בלייבן פון זיי קיין זכר. ווייל זיי זענען ווער ס'שטערט אין אידישקייט. יעצט אין זוהר הקדוש בראשית אין דף כ"ז עמוד ב' שטייט אזוי אז ס' די גאולה וועט נישט קומען ביז ס'וועלן אויסגעמעקט ווערן די ערב רב פון די וועלט דאס מיינט ביז די צדיקים די רעבעס וועלן אויסגעמעקט ווערן פון די וועלט זאגט דער זוהר סוף סוף בזמנא דערב רב מעורבים בישראל די ערב רב איז אויסגעמישט צווישן די אידן ס' באמת אין זוהר איז עס מדויק ס'איז נישט אינגאנצן אזוי ווייל ס'זאגט זענען אויסגעמישט צווישן די אידן זענען נישט זיי זענען רבנים און אונז זעמער וואוילע מענטשן. אונז האמיר נישט מיט זיי, זיי האבן נישט מיט אונז, אונז האמיר נישט, אונז שעמער זיך אפילו משדך זיין מיט א רב, איינער האט זיך משדך געווען מיט א רב, פרעגט יענער, וואס דיין זון איז ארום געלאפן מיט שיקסעס, וואס האט ער געדארפט אנקומען צו א רב'ס א טאכטער, סאו דער זוהר זאגט זענען אויסגעמישט, ער מיינט נישט אויסגעמישט אויסגעמישט, ס'דא פון סאטמאר רעבן אז מען זאל מאכן א בור על גבי בור, ווייל דעמאלטס מישט זיך נישט אויס די וואסער, פרעגט ר' משה אונז פסק'ן מיר דאך יש בילה בלח, יש בילה מיינט אזוי אז איך האב לאמיר זאגן א פאס, א וואס מען קאכט, ס'איז גרויס הונדערט פיס, הונדערט פיס לאנג, און אויף יענעם עק איז אריינגעפאלן, דאס איז מילך, און אויף יענעם עק איז אריינגעפאלן א שטיקל פלייש, איז לכאורה די ערשטע פינף, צען, פופצען פיס דאך נישט צוגעקומען די פלייש, נו פארוואס ווערט דאס גאנצע טרייפה? איז פסק'נט מיר יש בילה בלח, אז וויבאלד ס'איז בלח הייסט עס אזוי ווי ס'איז אויסגעמישט. שרייט ר' משה, וואס זאגט דער סאטמאר רב אז מ'זאל מאכן א בור על גבי בור? די מינוט ס'איז אויבן דא מער מי העיר ווי מי גשמים, איז יש בילה בלח הייסט עס. ס'איז אזוי ווי איבעראל איז אויסגעמישט און ס'פסל'ט די אונטערשטע אויכעט. פארשטייסט? יעצט די זעלבע איז דא אויך מיט די ערב רב. דער זוהר הקדוש זאגט זענען אויסגעמישט, זענען נאר אויסגעמישט ווייל זענען מיט אונז, אבער ביי דבר יבש האלט מיר אין בילה, איז אונז זעמיר נישט אויסגעמישט מיט זיי קיינמאל אונז וועלמער נישט זיין אויסגעמישט מיט זיי קיינמאל, מ'האט מיך אנגעטראגן איך זאל זיין א רב דארטן ווי איך.

זיי מוזן אויסגעמעקט ווערן נאמר באותה שעה הקדוש ברוך הוא ביום יהיה השם אחד ושמו אחד און דעמאלטס וועט זיין א שפע. א שפע רב לישראל כי אין יחוד שלם טרם שנמחו ערב רב מן העולם. זאגט דער זוהר ווייטער, נאר אידישע קינדער זענען שייך צום אייבערשטן, נישט די ערב רב, וועגן דעם ובגין דא אדם דאינון ישראל אית לון יחודא באורייתא, א איד האט א יחוד אין תורה אזוי שטייט. עץ חיים היא למחזיקים בה. ואיהי מטרוניתא מלכות, דמסטרהא אתקריאו ישראל בני מלכים. ולכך אדם שהם ישראל, כמו שאמר אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם, דאס הייסט לויטן זוהר זענען די רבנים אומות העולם פשוט, אתם די אידן הייסן אדם ואין אומות העולם קרויים אדם. וביאור על דרך הסוד שרק בני ישראל שייך להקדוש ברוך הוא, און די רבנים מיט די ערב רב נישט, זאגט דער זוהר אז עד. דערב רב יתמחו מן העולם לית יחודא, ס'וועט נישט זיין קיין יחוד ביז לאנג די ערב רב וועלן אויסגעמעקט ווערן פון די וועלט. יעצט משה רבינו האט אונז אריין געברענגט די ערב רב, איז וועגן דעם וועט משה רבינו מוזן זיין דער גואל צדק, דער אור החיים הקדוש ברענגט עס אויך אז ער וועט זיין דער גואל צדק, פלעגן זאגן אז דער ליובאוויטשער רבי איז משיח, דער איז משיח וויזשניץ האט מען געזאגט דער צמח ר' מענדעלע איז משיח פלעגט איך זאגן דער אור החיים הקדוש זאגט ס'הייבט זיך נישט אן משיח איז איינפאך משה רבינו און ווער ס'וועט לערנען תורת משה וועט אויסגעלייזט ווערן און ווער נישט וועט בלייבן אין גלות אזוי ווי אין מצרים זענען געבליבן פיר פיפטל אזוי שטייט אין אור החיים הקדוש קענטס נאכקוקן איז על כל פנים איז נאר משה רבינו קען עס מברר זיין ווייל ער האט אריינגעברענגט דעם ערב רב, איז וגם ערב רב עלה עמהם, ממילא דער מוז עס זיין דער וואס וועט עס ארויסנעמען, און דעמאלטס וועט קומען משיח, און נישט פארדעם. וועגן דעם דארף יעדער איד זיך מפריד זיין פון די קליפות פון די ערב רב, און ער זאל נישט ווארטן ביז צום לעצטן טאג, פארוואס? ווייל טאמער ער וועט זיך נישט שלאגן קעגן די ערב רב, ווערט ער א שותף מיט זיי, און ממילא וועט ער אינגאנצן פארגעסן וואס אויף וואס מען ווארט פון אים. דאס ברענגט איינער פון די גרויסע תלמידים פונעם גרא, ער האט געהייסן ר' הלל משקלוב, ער האט געזאגט אסאך זאכן פון, ער האט געשריבן אז זייער אסאך, ער האט באדינט עפעס אנדערטהאלב יאר דעם ווילנער גאון און ער האט באשריבן מורא'דיגע סודות פון אים, ס'איז אנבעליוועבל. בסוף זאגט דער זוהר הקדוש, עס וועט זיין ערב רב למחות לגמרי, ויאבדו מן העולם הזה ומן העולם הבא. יעצט ס'דא פונעם הייליגען רבי ירחמיאל פון פשיסחע זאגט ער בעל שם הקדוש איז אמאל געגאנגען לעבן א בוים א גרויסן בוים מיט אסאך בלעטער זאגט ער פאר משיח'ן וועט זיין אזויפיל פאלטשע רעבעס אזויפיל וויפיל בלעטער ס'איז דא אויפן בוים איז די לשון איז אזוי פאר משיח וועלן זיין פאלטשע רעבעס אזויפיל וויפיל בלעטער ס'איז דא אויפן בוים. און דאס ווערט געברענגט אין די סיפורים פון ר' מאטעלע סלאנימער. יעצט, ס'איז דא א אנדערע גירסא אז די בעל שם הקדוש האט געזאגט אז ס'וועלן זיין אזוינפיל רעבעס פאר משיח העט קומען, אזוינפיל פיל יאק מאק, כ'ווייס נישט פונקטליך וואס דאס מיינט, און רוב צרות ישראל גייען קומען פון זיי. אין היכל הברכה ווערט עס געברענגט אין פרשת פקודי, מורא'דיג. עתה בעקבותא דמשיחא חוצפא יסגי ויוקר יאמר אני אמלוך, ומרן הקדוש קודש הקדשים רוח אפינו משיח ה' הריב"ש טוב, בעת תפילת המנחה פעם בדרך געגאנגען אמאל אויפן וועג, היכה בראש האט זיך געהאקט אין קאפ ומרט האט זיך אויסגעריסן שערו די האר ואמר האט געזאגט, אחר כך נאכדעם שראה ברוח קדשו האט ער געזעהן אין רוח הקודש שקרוב לימי המשיח יהיה רעבעס יאקמאק ועל ידי זה נעבעך די אמונה וועט פארלוירן ווערן אינגאנצן די אמונה wow והקץ מתארך און ס'וועט זיך פארלענגערן די קץ וכמעט רוב צרות ורעות של ישראל בא מן זה. רוב צרות פון די אידן קומען פון דעם השתררות אויף דעם וואס זיי מאכן זיך א גאנצע באלעבאס און ביטול תורה תפילה ובדרכים עמוקים און להיות לו דרך מעוקם איז אלץ קרומע וועגן מעקש בדרכיו להתפלל שחרית ארבע שעות אחר חצות און מנחה שלש שעות בלילה Wow! איר הערט? דאס איז דער היכל הברכה! דער רבי נחמן פון ברסלב האט עס אויך נישט ליב געהאט, ער האט געזאגט, די צדיקים גדולים וקדושים האבן זיך טועה געווען, אזוי זאגט ער, דער הייליגער רבי נחמן זאגט אויף די פריערדיגע זיך זיי האבן זיך טועה געווען אז זיי האבן נישט געדאוונט מיטן זמן קריאת שמע און תפילה, אזוי זאגט ער, מורא'דיג! אשרי המדבק עצמו לצדיק אמת, אשר ראשם בשמי שמים עליונים בהארת אור אין סוף, דאס זאגט דער היכל הברכה אין פרשת פקודי דף שי"ח. יעצט דער מונקאטשער רב פון.

ווען מ'וועט מתפלל זיין ראש השנה, זאלן מיר מתפלל זיין אז דער אייבערשטער זאל אונז אפהיטן פון זיי אלע. יעצט ווערט געברענגט אין אוצר החיים און פון היכל הברכה פונעם הייליגן קאמארנער אין פרשת כי תצא, מצות שילוח הקן, זאגט ער אזוי, אם אתה, תדע אחי, זאלסט וויסן מיין ברידער, שעיקר השמירה בפה עליון ותחתון, עיקר שמירה איז אין די מויל פון עליון און תחתון, עליון מיינט מען די מויל, און תחתון מיינט מען די פה, דאס מיינט מען די ברית המעור.

יעצט אין די וידוי פון רבינו יונה, שטייט אזוי את אשר אסרת וואס דער אייבישטער האט גאסרט התרתי האב איך מתיר געווען את אשר התרת וואס דער אייבישטער האט מתיר געווען אסרתי האב איך גאסרט וואס מען טאר נישט טוט ער און וואס מען מעג טוט ער נישט. פארשטייסט אויף ביידע פראנטן האט ער נישט גוט געטון עניוועי ס'דא יעצט די מעשה מיט פיליקס מ'האט אים געטראפן גילטי אז ער האט געהארגעט. דעם שטארק, ער האט אים אזוי געהארגעט פונקט ווי פופא רב האט אים געהארגעט, ס'איז דאך לצנות, און וועגן דעם וועט דער עולם אין אמעריקע מורא'דיג אנגעווייטיגט, און איך האלט עס ביים מסביר זיין פאר די לאו סיסטעם, דער עולם זעט אז ס'איז נישט דא קיין יושר, יעדער טוט וואס ער וויל, געלט פארט דאס בעסטע. און ווער ס'האט געלט קען טוהן וואס ער וויל, און ווער ס'האט פאליטיקעל קאנעקשענס קען אויך טוהן וואס ער וויל, און ס'איז א דזשאוק, יעדער ווייסט אז פיליקס האט אים נישט געהארגעט, מ'האט אים גענוצט ווייל ער איז א מענטל ריטארדעד פערסאן האט מען גענוצט זיין קאר כדי מ'זאל קענען זאגן אז ער איז געווען אינוואלווד, און אזוי ווי ביי העשל שמש איז מען געוואויר געווארן מיט צוואנציג דרייסיג יאר שפעטער אז נישט דעם וועם מ'האט עקיוזד האט געהארגעט, אזוי וועט מען דא אויך געוואויר ווערן. אויב מען וועט אמאל געוואויר ווערן, קען זיין ס'איז קיינעם נישט אינטערעסאנט, מען האט געגעבן די אלמנה אפאר טאלער זאל זיך אנשטאפן דאס פיסק, און זי מיינט זי טוט א מצוה, זי כאפט נישט אז איר מאנ'ס בלוט וועט קאכן אזוי ווי זכריה הנביא'ס ביז מען וועט נישט טרעפן ווער ס'האט אים געהארגעט, ער האט נישט קיין מנוחה אין קבר, נאר וואס? ס'איז אזוי די לאו סיסטעם ליידער, און נאכדעם גייט ווייטער דער אנדערע העלפט, את אשר אסרת התרתי, עס איז דא דא א מעשה מיט דעם יונגערמאן הערשקאוויטש, ס'איז א ביטערע פרשה. מען האט אים געכאפט גילטי ער האט זיך נישט געוואלט צאמשטעלן מיט די אלע חברה און מען האט אים געכאפט גילטי, יעצט וואס גייט געשעהן מיט אים איז אזוי איך האב ענק שוין אמאל מסביר געווען אז א רעדזשיסטערד סעקס אפענדער אז מען טראגט אים אין תפיסה איז עס ממש אן די דעט ראו, פארוואס? ווייל די חברה רייסן אים אן זיי זאגן וואט יו טאטש טשילדרען יו קרעיזי און זיי ווילן נישט הערן קיין ענפער זיי הארגענען אים אן, די זעלבע אויכעט. פעטערסאן האט אסאך גואל הדם'ס ער האט אסאך שווארצע חברה וואס זענען דארט אין תפיסה און זיי וועלן הערן אז ער האט אויסגעהאקט פאר א שווארצן אן אויג, וואו, וועט ער האבן גואל הדם'ס. ער מאכט עס נישט דעם ערשטן טאג וועט ער זיין טויט ווי אלע טויטע. און מ'האט זיך געבעטן ביי אים, מ'האט זיך געבעטן ביי זיין שווער, און ער האט פארקויפט די סטארי אז ווען ס'וועט קומען די לעצטע מינוט וועט ער קאאפערעיטן מיט די גאווערמענט, די גאווערמענט ברויך נישט קיין קאאפערעישן, די יונייטעד סטעיטס גאווערמענט ארבעט אזוי, איך עפן א פייל און איך פראסעס עס, און איך פראסעקיוט, איך זעץ איין און איך מאך עס צו, צו איך האב איינגעזעצט ווער עס האט עס געטון אדער נישט, דעי דאונט קעיר, עז לאנג עז די בוקס שטימען, דעטס אנפארטשענטלי האו דיס לאו סיסטעם ווארקס היר. איז במילא איז וואס האסטו? דו'סט גיין קאאפערעיטן? דו קענסט נישט קאאפערעיטן. דאס וואס איך האב געשריגן די גאנצע צייט אז נחמיה זאל קאאפערעיטן דאס איז ווייל ס'איז דא א ספעשל דיעל ווייל די קאראפשן אין די צענליגע מיליאנער דאלער איז אזוי גרויס און אזוי שטארק און מ'האט אזוי איינגעפאפט די גאווערמענט אז ס'איז ממש א דזשאוק. איז במילא איז אלס בזיונות זיי קענען נישט נעמען די בזיונות איטס טו מאטש פאר דעם. אבער דו? נע, פאר די גאווערמענט איז איין קליינע נפקא מינה ווער ס'האט אויסגעהאקט דעם אויג, דו צי יענער, עז לאנג עז סאמבאדי איז פעיאינג די פרייז, דעיר העפי, ענד אוו קאורס די פעמילי פון פעטערסאן איז אלסא העפי, סאו עט די ענד אוו די דעי הו ריעלי גיווס ע פלייאינג הוט, און דאס האט מען פראבירט מסביר צו זיין פאר דיר און פאר דיין שווער, און דו האסט נישט פארשטאנען די גאנצע צייט, אויסער דעם האט מען דיר פראבירט מסביר צו זיין אז ווען פאר מ'האט אנגעהויבן דעם גאנצן טרייעל קומסטו ארויס און דו זאגסט. רבותי, די און די זענען דארט געווען, דער האט געשלאגן, דער האט געבויקערט, דער האט געפאנטשט, שוין, איז דא מיט וועם צו טיש צו גיין. דו האסט דאך דאס אויך נישט געטון. דו האסט געווארט ס'זאל דורכגיין די טרייעל, און יעדער האט געסקרוט די גאווערמענט ווייל יעדער האט געפליעד גילטי, וואס פאר זיי איז דאס א פראסק אין פנים, ביקאוז זיי האבן נישט גענומען ריטאליעישן מיט ריווענדזש. אזוי ווי מען דארף טון אין די לאו סיסטעם, סאו עט די ענד אוו די דעי זיי ברויכן דיך היינט נישט, זיי לאכן פון דיר, סאו וואס גייסטו יעצט טון, יעצט ביסטו פיניש, סאו ביידע זאכן טויגן נישט, נישט דאס אז פיליקס איז געווארן אינדייטעט אז ער איז דער מערדער און מען האט אים געבן צוואנציג צו דרייסיג יאר, ווייל ער איז נישט דער מערדער, ער האט געדרייווט א טראק מען האט אים גענוצט, מען האט אריינגעברענגט פראפעשענל רוצחים פון אבראד, און אזוי איז, כ'נעם דיסקלעימערס, אזוי הייסט עס, און לאידך גיסא איז דאס וואס דער הערשקאוויטש האט זיך געוואלט שלאגן מיטן לאו סיסטעם האט ער אויך געמאכט א טעריבל מיסטעיק. יעצט איך וויל דיר זאגן מיסטער הערשקאוויטש, כ'האב אויף דיר גרויס רחמנות, איט דאזענט לוק לייק ביפאר טען יערס ביסטו אינדרויסן. ווען דו ווילסט זיין א העלד און דו ווילסט זיין א צדיק און דו ווילסט ליב האבן דיינע קינדער און דו ווילסט א פיוטשער און א תכלית פאר זיי, זאלסטו שיינערהייט דעליווערן א גט פאר דיין ווייב אדער צו זאגן כתבו ותנו, זאגן פאר צוויי מענטשן עדות, געטס א גט פאר מיין פרוי, זאל זי נישט בלייבן אן עגונה אין די יונגע יארן, איך האב גרויס רחמנות אויף איר, ווייל ווען זי וועט שוין זיין א קורעידזשעס לעידי, און זי וועט שוין אנווארטן אסאך יאר ביז ער'ט אנקומען, וועט שוין זיין אן אלטע באביטשקע ביי דעט טיים, קוק מיסיס וועבערמאן מאכט זיך חתונה אליינס די קינדער, ס'נאר א רשעות אז ער האט איר נישט געגעט, אבער קען זיין זי האט נישט געוואלט. זאל וועגן ער האסט די פיין אבער למעשה מיסיס וועבערמאן איז מסתם צוואנציג יאר עלטער פון דיין ווייב אויב דו די רייט טינג לאמיר זעהן אז די קהילות און די אידישקייט איז געווארן נארמאל ווייל אזוי זעמער דאך געווען ביז יעצט ממש משוגע צום טויט יעצט משה דוד מען האט זיך דאך אויף דיר פארלאזט מען האט דאך געהאלטן אז דו האסט פאוערפול קאנעקשאנס וואס איז געשעהן מיט זיי פארוואס האסטו אים געלאזט פאלן? דאס איז וואס דא גייט פאר. סע איז נישט דא קיינער ווער ס'וועט פאר דיר טון גוטס. כ'האב ענק געזאגט, ביי אונז געט מען נישט איין פרוטה'לע צדקה, אלעס איז ביזנעס און נאכאמאל ביזנעס, און מען טוט געבן און צוריק בעטן פראצענטן, ס'איז א דזשאוק גאנץ אידישקייט. יעצט, אונז ווייס מיר, ר' נחמן ברענגט עס, אנדערע תלמידי בעל שם, אז יעדע זאך וואס ווי שווערער ס'גייט, איז א סימן ס'איז לרצון פאר'ן הייליגן באשעפער. און אז ס'גייט גרינג האט עס נישט קיין גרויסע וועליו. יעצט הערט אויס וואס דא טוט זיך. אונז קען מען נישט קאנוויקטן איין חזר. מ'האט שוין יא קאנוויקטעט ברוך מאטכע האט ער זיך אויסגעקויפט פאר געלט און ער זיצט אויבן ביים בורשטינער ביים טיש און האט געמאכט א יארצייט סעודה נאך זיין זיידן. איך פארשטיי בכלל נישט די בורשטינער בהמה. דו האסט דאך א שטוב מיט קינדער און אייניקלעך. ברוך מאטכע איז נישט טשוזי ער קען כאפן דיינע קינדער און אייניקלעך אויך. וויאזוי טוסטו אזא זאך און נאכדעם וואסערע פנים האסטו? דו האסט אנגעהויבן ביסט א ראש ישיבה און דו האסט אנגעהויבן, דו האסט געבויעט א ווייט האוז, האסט געגנב'עט ביי מענטשן געלט, ארייט דאס האסטו געמעגט טון ווייל דיין טאטע האט אויך אזוי געטון, ער האט אפגעגנב'עט אידיש געלט פון מענטשן וואס זענען אין לאגער געבליבן, אבער מ'האט צוזאמגענומען דא אין אמעריקע געלט פאר די ארפענס. אבער ווי גייסטו זיצן נעבן אזא חזר? וואס לאזטו איבער פאר די וועלט? אז ס'געווען א חזר ברוך מאטכע, און דער בורשטינער האט אים געזעצט אויבן אן לעבן אים. און כ'הער שוין זאגן א מענטשן זאגן לויט ווי ר' נחום לייגט אראפ די אלע זאכן, קען גאר זיין אז ער פאטשקעט אונטערן טיש, ער מיטן בורשטינער און דער בורשטינער מיט אים. ברוך מאטכע. ס'איז ממש א גרויל וואס דא גייט פאר. באט עניוועי. ברוך מאטכע האט זיך ארויסגעדרייט, דער דרייט זיך ארויס, יענער דרייט זיך אריין, יענער פלידט גילטי, ער וואקט אוועק, הער וואס דא גייט פאר. און וועם האט מען יא געכאפט? דער וואס איז קיינמאל נישט דארט געווען, פיליקס וואס האט נישט געהארגעט אים האט מען געכאפט, פארשטייסט? הער א מעשה, ליסען קערפולי, פיליקס'ן האט מען געכאפט אז וואס האט ער געטון? אז ער איז געווען דער וואס האט געהארגעט, נו, ער האט דאך נישט געקענט דרייוון און הארגענען אין די זעלבע צייט, און מען האט דאך געזען די גאנצע צייט אז ס'איז געווען צוויי. ס'איז נישט געווען איינער, ס'איז געווען צוויי, איינער האט געדרייווט און איינער האט געשלאגן, סאו בעיסיקלי די אמעריקאנער לאו סיסטעם איז נישט ווערד גארנישט, און די דזשאדזשעס ארבעטן מיט, און יעדער ארבעט מיט, וועגן דעם גייט אמעריקע אונטער, ס'גייט אונטער אזוי אז ס'איז ממש א שרעק, אז הילערי קלינטאן קען לויפן איז עס אויכעט ווייל די אמעריקאנער עף בי איי האט פארקוקט זאכן, און אז. באראק חסן אבאמא איז געווארן א פרעזידענט אין אמעריקע איז אויך ווייל זיי האבן פארקוקט ווי ער איז געבוירן. דער עולם איז נישט סטופיד, מען קען נאר גארנישט טון. סאו דעם וואס קומט זיך נישט צו זיצן גייט זיצן און וועם ס'קומט זיך צו גיין זיצן וואקט אוועק ווי א העלד, אווי א העלד וואקן זיי אלע אוועק און דאס איז זייער שלעכטע נייעס. דעטס בעד נוז, אבער ווער האט דאס אלעס געמאכט? אין אונזער קאמיוניטי האט עס סאטמאר געמאכט, ווייל זיי האבן זיך איינגערעדט אז זיי האבן די פאוער ארויסצונעמען א חזר, איז עס א גאנצע גליק ביי זיי. נאו יו גאנע סאפער, יעצט איז שוין נישט דא קיין סעיפטי אין די גאס אויך נישט, און איין טאג וועלן די שומרים מיט די אלע אנדערע וואס דו האסט זיי געגעבן פאוער דיך אנרייסן די ביינער און וועסט נישט קענען גארנישט זאגן, איטס פינישד, די געים איז אווער. סאו יעצט איז די שאלה איז, אויף וואס דארף מען זיך אונז קלאפן אמת'דיג על חטא? צי דאס אז מען האט איינגעזעצט. פעליקס און מען לייגט אים אוועק אויף יארן, צו האט מען אריינגעזעצט הערשקאוויטש, און דאס איז א זאך וואס די יוגנט מוז מיך אויסהערן, זיי דארפן וויסן, די אלטע קארופציעס האט אונז נישט געברענגט קיין שום גוטס, און אונז האמיר נישט נהנה געווען, אפאר חברה האבן געכאפט אפאר טאלער, אונז ווילמיר עס מער נישט האבן. איש בחטאו ימות. ס, ווער ס'טוט אן עוולה זאל באצאלן, קיינער זאל זיך נישט לאזן. יעצט כ'האב געוואלט זאגן אז דער עולם זאל יעצט אנהייבן צו קאלן דעם דזשאדזש טשאן, און זאלן אנהייבן צו זאגן וויפיל יאר מ'זאל געבן, אזוי ווי דעמאלטס וואס ס'איז געווען ביי ברוך מרדכי'ן, יעדער האט פארשטאנען וויפיל יאר מ'דארף געבן, וויפיל יאר מ'דארף נישט געבן, און פארוואס קומט זיך פאר אזא זאך, א קליינע עבירה, אזא גרויסע עונש, און יעדער איז געווען ביזי, יעדער האט מסביר געווען כאילו מ'רעכנט זיך מיט אים.

איך זאג ס'איז שקר, און ממילא האט ער א טשענס אז מ'וועט כאטש טוהן פארן, אזוי קען מען דאך און מ'טוט דאך נישט פארן, קיינער האט נישט געטוהן, קיינער האט נישט צוזאמגעשטעלט קיין געלט, מ'דארף באמת זעהן אז ס'זאל עפעס ווערן, מ'דינגט די קאנטענענטל, נעמטס, זאל מען זיך אננעמען, אדער קיינער זאל נישט טאטשן א אינגל ער זאל כאפן בחור גאר א בת רחל מיידל חס ושלום, נאר איך זאג דאס נאר אלעס סארקעסטיק, רבותי לאכטס אליינס ווי משוגעים ס'האמיר געלעבט ביז יעצט, און באמת. יעדער האט מורא געהאט צו זאגן א ווארט. הרב זאגט מיר איך האב געוויסט וואס דא גייט פאר, נאר כ'האב מורא געהאט. פרעג איך אים פארוואס ביסטו רב, און אפשר בין איך דעמאלטס רב? איך האב ברוך השם נישט מורא געהאט, און אזוי בין איך אייביג געווען. כ'האב געזען אן עוולה האב איך יענעם געזאגט אין פנים. איי דידנט קעיר, איי קאדנט קעיר לעס. יעצט דער דזשאדזש האט אים געגעבן הונדערט פופציג טויזנט דאלער בעיל צו רעליסן, און ס'איז גרייט געווען די געלט. העהע, אונז האמער דאך געלט, געלט איז איין זאך וואס מ'פינדט, ראש השנה, יום כיפור, יעדער חזר בעט ער זאל טרעפן גוטע העכטלעך, וויאזוי פלעגט ברוך מרדכי זאגן, היינט האב איך געכאפט אין די מקווה א גוט העכטל, פוי די מנוול דו, א העכטל, פוי, און יעדער בעט אויף אלעס וואס ער ברויך, די וואס פארן אויף פלארידע, דעם פעלט א סווימינג סוט, א בעדינג סוט צו גיין אין ביעטש, געלט בעט מען אונז בכלל נישט ביים אייבערשטן, אונז האמער, אונז זעמער פארט נאקס, אונז האמער דאס וועלטס געלט ביי אונז, אונטער אונזער. דיספאוזעל. יעצט למעשה ווי ער וועט אריינגיין דארטן, ער וועט אפילו נישט אנקומען ביז צו דעם ריסעפשעניסט, אלעם אים אויסהאקן די אויגן. צו ער'ט ארויסקומען לעבעדיג צו נישט ווייסעך נישט, אן אויגן קומט ער זיכער ארויס. און איך בעט יעדן איינעם, איך מאך דערפון א גאנצע אריכות און א ברייטל ווייל איך וויל זאגן דעם עולם, כ'האב ענק שוין געזאגט איינמאל א מיעסן ניבול פה דזשאוק און איך'ל עס איבערזאגן ווייל ס'פיט דא אריין פערפעקט, די וועלט פרעגט פארוואס א פאץ הייסט א פאץ? כ'וועל די גאנצע גוף וויל קאטן, יעדער מוז ארויסווארפן דאס וואסער, און וואס עפעס גייסטו און דו שטעלסט דיך ארויס? ביסט א פאץ! כ'וויל וויסן, די שומרים קריגן נישט קיין געלט פאר דעם, זיי קריגן גארנישט, זיי האבן אביסל כבוד, הערשקאוויטש'ס שווער האט אים געבעטן יארן לאנג ער זאל דאס נישט טון, און איך זעה נישט ווי, ווי, וויי. פארוואס זאל עס א מענטש טוהן? יעצט ווען ס'איז דא צרות ווער העלפט דיר? קיינער נישט. משה דוד האט עהם געלאזט פאלן, ער מוז דאך אויך געבן אפאר, ווי מען זאגט, ביינדלעך פאר'ן הונט. איך בעט יעדן איד, נעמטס ארויס ענקערע קינדער מיט די אייניקלעך פון די שומרים. וואס איז אויך א סאטמארע משוגעת. מ'האט געהאט אמאל ווען איך און אונז זעמיר געווארן אינגעלייט איז געווען IBI אזאלכע קארס וואס האבן געוואטשט. אויף די שטאט, און געקומען די כולל יונגעלייט די סטודענטן און אנגעהויבן ס'איז מרידה באומות, משוגע מטורף, יעצט האסטו אייגענע יונגעלייט וואס זיי טוען עס און קוק זיי האבן אויסגעהאקט איינעם אן אויג, ס'איז נאך א מזל אז נישט אלע פינף זענען געגאנגען זיצן, יעצט מילא פאר ברוך מרדכי'ן האט מען זיך אהער געשטעלט ווייל מען האט געוואלט אז דאס עסק זאל אנהאלטן, אדער מען האט נישט געוואלט אז נחום ראזענבערג זאל פירן די שטאט, אבער. פארוואס האט מען דעם אינגערמאן אזוי געלאזט פאלן? מען האט אים געדארפט זאגן פליעד גילטי מיט יעדן איינעם. נא, משה דוד האט צוגעזאגט, איך וועל איך וועל דיר ווייזן וואס איך קען. וועט ער זאגן, איזי פריד האט אויך געזאגט איך וועל דיר ווייזן וואס איך קען, און א לויער האט מיר געזאגט אז ער וועט פארלירן, נאך פאר ער האט אנגעהויבן דעם טרייעל פרעג איך אים פארוואנעט ווייסטו? האסט רוח הקודש? זאגט ער ניין, זייער פשוט, אזא. טרייעל צו פריפעירן דארף דויערן א האלב יאר און מען נעמט פאר דעם אפאר הונדערט טויזענט דאלער און איזי האט גענומען, אזוי האט ער געזאגט, איך ווייס איך נעם א דיסקלעימער, איזי האט גענומען פערציג טויזענט דאלער און ס'האט געדויערט א חודש ער זאל זיך צוגרייטן און ס'איז נאך א חודש אלול און מען דארף זיך צוגרייטן צום גרויסן יום הדין פארן אייבערשטן, זענען געקומען די שקצים און זיי האבן געמאכט זנות, האבן זיי גענומען ירמי' הנביא און זיי האבן עם מוציא געווען זרע ביד אריין אין א מקווה אריין, ווייל זיי האבן געוואוסט אז טאמער ער האט חטא פגם הברית, קען ער שוין קיין נביא נישט זיין, ווייל זיי האבן נישט געוואלט הערן דעם מוסר, סא די שקצים די רבנים האבן נישט געוואלט הערן מיין מוסר, זיי האבן געוואלט ס'זאל זיין ווייטער פרי פאר אלל, און שוין, איז במילא האט מען מיך געמוזט רודף'ן, מ'האט געמוזט איינזעצן דער וואס איז געקומען קעגן ברוך מרדכי'ן מיט לגיונות, סא נאו יור פעיאינג די פרייז, און ווי גיימער אונז אנקומען? איך זאג נאכאמאל פאר די יוגנט, ווילאנג עטץ עטץ נישט זאגן דער אלטער. דרך איז געווען גארנישט ווערד, ס'האט אונז נישט געלערנט גארנישט, ס'איז געווען א דרך וואס דער אייבערשטער האט עס דיסמענטלט אין יוראפ און דערצו גענומען אלע אידן וואס האבן געקענט דעם דרך, ביז ווילאנג עטץ עטץ דאס זיך נישט אויסלערנען וועט נישט טויגן. שומרים גייען ארום גאנצעטע נעכט, וואס? דו האסט נישט קיין ווייב? דו האסט נישט קיין ערווה? דו האסט נישט קיין פופיק? דעט מינס אז וואס זיי טוען אפ ביינאכט ווייסט קיינער נישט. וואס א רעכט האבן זיי ארומצוגיין? מה דאך אונזערע דיינים'ס זין חזירים און זיי האבן נישט קיין רעכט ארומצוגיין, און כל שכן נאך די חברה, יונגעלייט, צוהיצטע חברה, און אלע ווייבער לאזן דאס צו? וואס איז די עקסקיוז? כ'האב שוין לאנג געזאגט, אונז דארף מען נישט האבן אזא מין זאך ווי שפעט חתונות, אין יוראפ איז אויך אזוי, מען מאכט פרי און יעדער גייט אהיים שלאפן, גערער רבי האט געזאגט נאך צען דרייסיג וויל ער נישט זען קיין אינגערמאן אין די גאס. זיץ אינדערהיים מיט דיין ווייב, זיץ אינדערהיים מיט דיינע קינדער, וואס גייסטו דיך אננעמען? מילא די הצלה פארשטיי איך, זיי טוען כאטש צו סעיוון מענטשן, אבער עטס געדענקטס עפעס א יאר צוויי צוריק האט מען געשאסן עטליכע שומרים, זיי האבן רעזיסטעד די בולעט, וואס איז דען געווען ווען א מאן אירער פאלט טויט? וואס האסטו געטון פאר סאסייעטי אז ס'זאל זיך לוינען צו מוסר נפש זיין פאר סאסייעטי? און וואס האט דיר סאסייעטי געטון און וואס טוט דיר יעצט סאסייעטי? כ'בעט יעדע אידישע טאכטער. טאכטער, אז דיין מאן וויל זיין פון די שומרים, זאג אים נאו פראבלעם, איי לאוו יו דיערלי, באט לייג אראפ דא צוועלף שורות אויפן טיש, דאס איז א גט, און ווער געהארגעט, און מען זאל דיך הארגענען, און דו שיס אויס אויגן פאר מענטשן, איי דאנט וואנט טו בי אין עני וועי שעיפ אר פארם אינוואלווד אין אלל דיס, ברויך מיר זיי נישט, זיי האבן אונז גארנישט געטון. און זיי האבן אזויפיל געטון אז ווען ס'איז געווען א רעיפ האבן זיי געמאכט זיכער אז די פאליס מישט זיך נישט אריין און מ'האט געלאזט יענעם וואקן. יעצט די פרשה וואס איז דא מיט דעם ווייסמאן איז אויך די זעלבע. די מעשה איז געשען פאריגע וואך מיטוואך, נישט פאריגע וואך, פאר צוויי וואכן, א וואך און א האלב פאר ס'איז ארויסגעקומען. אונז האמיר געמוזט לייגן מורא'דיג פרעשור אז די גאווערמענט זאל עס נישט ווייט וואשן. ווען נישט, בע, ביג דיעל, א קינד זאל ער גיין אין דר'ערד. מ'קלעצקעט נאך עס, ע, שוין. זיין נאך א קינד, מ'האט צוגעשטעלט דעם טאטן א בוטשער סטאר, מ'האט אים צוגעשטעלט א פרוי אויך, און ער קען ארום בוטשערן מיט די פרוי און מאכן נאך א בעיבי, וואטס די ביג דיעל? די וועלט האט זיך נישט געענדיגט, ער איז נישט קיין ניינציג יעריגער איד וואס ער האט א פרוי וואס איז שוין אויך אכציג און זי קען שוין נישט זען, זי האט שוין נישט קיין וועסט און זי קען נישט האבן קיין קינדער, דאס איז אונזער פארשאלטענע עדיטוד, אונז זעמער אזוי סקרוד אפ, איך זאג ענק באמת דער אייבישטער האט אראפגענומען דעם גאנצן עדיטוד און געבעטן לאזט'ס זיין אין יוראפ. ער האט דארט געלאזט די קליינע קינדער לעבן וואס האבן נישט געקענט דעם עדיטוד. די עלטערע האט ער אלע אריינגעפירט אויף אוישוויץ, און פון דעם וואס מען האט געהאט אביסל ארבעט, האט מען מיט אים געארבעט אפאר יאר און אים אויך דערהרג'עט. רבותי, לאז נישט דיין מאן זאל זיין א, א שומרים, און ס'איז דא יעצט נאך אזאלעכע אנדערע גרופעס וואס דאס איז אויכעט גאנץ פיין, אז ס'צוברעכט זיך דיר די קאר, ס'איז דא חברים, ס'איז זייער א פיינע זאך, ס'איז מורא'דיג. ס'טוט נאר גוט. שומרים זעה איך נישט וואס זיי האבן געטון. וואס? זיי האבן געשפילט אז זיי זענען פאליס? וואס האבן זיי געטון? מ'האט געקענט אנהאקן יעדן אינגערמאן. ס'איז געווען אזא מענטש ווי שלום שניצלער איז געלאפן שטויסן און האקן מענטשן וואס זיי האבן נישט געגעבן די דוס וואס משמרת הצניעות האט מחייב געווען. דאס איז די גאנצע גליק געווען פון שומרים? נאו נאו נאו נאו נאו נאו. ס'איז געווען קאראפטעד. און איך וויל אייך זאגן איין זאך. אונז האמיר געפייט אז די גאווערמענט זאל עס נישט מער אפראוון. און ברוך השם ס'איז אונז געלונגען, ווייל דעמאלטס איז ארויסגעקומען די אלע צרות מיט די גאנצע חברה, מיט רייכבערג, מיט די אנדערע וואס האבן געקויפט פאר די פאליס, האבן זיי געברענגט זונות און געטראגן מיט פליגערס, דעמאלטס האט די גאווערמענט געזען, יו אר רייט, ווי דאונט ניד דעם, ממה נפשך, צאל מיר אונז פאר די פאליס, לעט דעם דו דער דזשאב, איך דארף נישט אז א היימישער אינגערמאן זאל איינשטעלן זיין לעבן אן די ליין, דער טאטע פון קינדער זאל עס אינדזשויען, זאל ער. חתונה מאכן און זאל ער שפילן ליבע מיט זיין ווייב דערס נאטינג ראנג טאמער זי איז ריין פארשטייט זיך און נישט מיט כח נאט ביי פארס נאט ביי לאוו אדער דען דעט אונז ברויך מען איינשטעלן אידישע קינדער אין מיליטערי גייט עטס נישט פארוואס ווייל עטס ווילטס נישט איינשטעלן דאס לעבן דעס איז ארגער ווי מיליטערי ווייל דא האסטו נישט קיין שוץ גייסט ביינאכט ראומינג די סטריטס און ווער זענען די שומרים די גרעסטע שמוציאנעס פון די שטאט דער רויטער קליין וואס האט געטאטשט א מיידל, און נאך די אלע די גרעסטע לאולייפס פון די שטאט זענען שומרים, כ'קען נישט קיין איין נארמאלן מענטש, און נאך א זאך, כדי ברענגען א ראיה אז זענען גארנישט ווערד די גאנצע שומרים, קוק אהער, מיר האט מען געגאסן בליטש אינמיטן די גאס, ווי זענען געווען די שומרים? זענען נישט געקומען פארדעם, פאר מ'האט געגאסן, זענען נישט געקומען ווען איך בין שוין געווען חלילה בלינד אויף אן אויג, זענען נישט מיטגעקומען אין האספיטל מיר געבן מארעל סופארט. זענען מיך נישט געקומען דרייוון אין שפיטאל, זענען נישט געקומען מיט אזוי ווי איך זעה דיך נישט גוט זאלן זיי דאלמוטשן, זענען נישט דארט געווען, כ'האב זיי נישט געזען קיין איינע פון זיי, כ'האב געזען א שניצלער האט מיר געגאסן בליטש אין די אויגן און ברוך השם כ'האב נאך געקענט זען מיט איין אויג ווי ער לויפט אוועק האב איך געוויסט אז ער איז עס געווען, און ווער האט עדות געזאגט אז ס'איז אמת? דער גוי פונעם ליקער סטאר, כ'ווייס וואס דא גייט פאר. סאו וואס טוען די שומרים? וואט אר דעי דואינג? אז עס איז דא א רעיפ טראגן זיי אריין אין האספיטעל מען זאל ארויס נעמען די די ען עי? שעם אן דעם אלל! אין א געוויסען וועג באצאלט ענק דער אייבישטער, נאר פארוואס דער אייבישטער האט גענומען הערשקאוויטש פאר א קרבן ציבור זעהט אויס מען דארף יעצט האבן א שעיר לעזאזל אזוי ווי עס איז פאר יום כיפור דער אייבישטער האט אים אויסגעוועלט די בעסטע די בעסטע פון די שקצים זעהט אויס. יעצט מען ארבעט אז מען זאל אויפפיקן משה אלי' ארבעט די. זייער שטארק, מען ווייסט פונקטליך ווי ער וואוינט, מען ווייסט שוין אלעס, מען ווייסט ווי זיינע קינדער גייען, אלץ פאר איין זאך ווייל דער וויענער רב דער שייגעץ דער עוכר ישראל קאלט מיך אויף נעם אים אראפ, און צוויי שעה שפעטער קאלט ער צוריק, ער איז דאך נאך אלץ אויף דיין האטליין, נו וועיט א מינוט, און דו מיינסט אז דו האסט געזאגט פאלג איך? אז דער אייבערשטער זאגט ואת זכר לא תשכב משכבי אשה, אדער אז מען טאר נישט צוברעכן אן אבן אין א בית המקדש און מען לערנט ארויס אז א בית מדרש איז אויך די זעלבע, קומט מען מיט הינט, מען טראגט ארויס יונגעלייט, נעמטס האסטו געוואוסט אז ס'איז דא א באשעפער מיט א תורה? נאר זאגט מען די אלע מעשות, האסט געזאגט? האסטו געזאגט? זאג נישט, זאג יא. עניוועי, דער משה אלי' מוז צוריק פארן אויף אמעריקע פעיסן טרייעל, ער האט אפגעהארגעט צוויי קינדער וואס מ'ווייסט, איינער איז געווארן א גוי, און דער אנדערע איז נעבעך דעפרעסט אין בעט. אנבעליוועבל! יעצט, מען דארף אויך זעהן אז זאליקא זאל געבן א בריוו, ווייל ער האט דאך קיינמאל פאר קיינעם נישט געשריבן א בריוו, נאר פאר ברוך מרדכי'ן האט ער געשריבן, אין גאד'ס ווילען, אין גאד'ס נעים, אין איך ווייס וויפיל מאל ער האט געזאגט דארט דעם אייבערשטנ'ס נאמען, בעט מען אז מען זאל ארויס לאזן ברוך מרדכי'ן. פארשטייסט וואס דא גייט פאר? וואט א שעים וואס דא גייט פאר! סאו דארף מען זעהן אז זאליקא זאל יעצט אויך שרייבן א בריוו צוויי, אז מען זאל ארויס לאזן, צוויי בריוון דארף ער שרייבן, איינס איז אז מען זאל פעליקס'ן ארויס לאזן, חשוד, א מענטש זיצט אומזינסט. און די צווייטע זאך וואס מען דארף זעהן איז אז מען זאל דעם הערשקאוויטש'ן אויך באפרייען. יא, ס'האט זיך ענק אנגעמאכט א גוטן נאמען. כ'האב גערעדט אמאל צו אן fbi אגענט, כ'האב גערעדט, ס'איז דא סיריעס ראבי'ס, ס'איז דא קרוקס, גיבט ער מיך א פרעגט, טעל מי, דו יו נאו ראביי ראבינאוויטש? האב איך מיך גענומען לאכן אז איך לאך נאך יעצט. און ער האט זיך מיטגעלאכט. א קרוק געווען אלע יארן, באנקראטירט, צוגענומען גאווערמענט פראגרעמס. ס'וועט קומען א צייט אין אמעריקע ווען א ראביי וועט זיין די מיאוס'טע ווארט וואס איז דא. און זיי האבן זיך עס ערליך פארדינט, קיינער האט עס זיי נישט געמאכט נאר זיי אליין. די וועלט זאגט א מענטש איז דער גרעסטער גוטער פריינט פאר זיך אדער דער גרעסטער שונא. א גוטן שבת.